שגעון, ווייל, איינער איינער איז ארויס געגאנגען דא פון פון נאווארדאק דא קיין ארץ ישראל, געווען פארן קריג פאר מלחמה, און דעמאלטס האט מען געקויפט דעמאלטס האט מען געקענט קויפן ריזיגע שטחים, ריזיגע שטחים האט מען געקענט קויפן פאר פרוטות. פאר פיאסטערס ממש. און נאך צען, נאך צענדליגע יארן, האט ער גערעדט מיט זיינע קינדער ווי מענטשן האבן געקויפט ריזיגע שטחים, ריזיגע שטחים האט מען געקויפט, פאר פיאסטערס, פאר פיאסטערס, מען געקויפט שטחים ריזיגע, האט ער גערעדט נאך צענדליגע יארן מיט זיינע קינדער ווי דער האט געקויפט דעמאלטס בשעתו אזעלכע ריזיגע שטחים, האט עס פארקויפט צוואנציג דרייסיג יאר שפעטער און געווארן פון דעם א גרויסער גביר. זיי האבן אים געפרעגט טאטע ווי ביסטו געווען פארוואס האסטו נישט געקויפט מען האט געקענט עס קויפן פאר פיאסטערס דא אין בני ברק האבן זיי געקויפט ריזיגע שטחים ריזיגע שטחים פאר פיאסטערס שפעטער האבן זיי עס פארקויפט און געווארן א גרויסער גביר. מען פרעגט טאטע ווי ביסטו געווען האסטו געקענט קויפן אזעלכע גרויסע שטחים פאר פיאסטערס ווי ביסטו געווען. האט ער געזאגט ס'איז א שווערע שאלה, ס'האט נישט קיין תשובה. א מענטש גיבט זיך א טראכט מ'וועט דאך ארויף קומען אמאל און מ'וועט אים פרעגן האסט געקענט קויפן דעמאלטס ריזיגע ריזיגע שטחים, קענט קויפן מיט איין אמן יהא שמיה רבא, מיט איין שמירת עיניים, מיט איין שעות רציפות וואס מיט איין פארמאכן א מויל, וואס קענט קויפן ריזיגע ריזיגע, קענט קויפן פאר פאר פרוטות, פאר פרוטות. דא אין דעם עולם, אין די עולם העשיה, מען קען קויפן פאר קלייניקייטן וואס מען קען, וואס מען קען דא איינקויפן, פאר קלייניקייטן, יעדער איינער מיט זיינס פאר קלייניקייטן, ער דערציילט, אז ער איז געווען רבי יעקב אדלשטיין זכרונו לברכה, ער איז געווען רב אין רמת השרון, מען האט אים געבעטן אמאל זאל מספיד זיין איינעם דארטן אין רמת השרון, ס'איז דאך דארטן א ציבור וואס איז געווען נעבעך תינוקות שנשבו, און דארטן געווען, מען האט געבעטן איינעם מספיד זיין, איינער וואס איז געווען א פרייער, נישט געווען שומר תורה ומצוות, זאגט ער, געקלאפט קאפ אין וואנט, וואס גיי איך אים מספיד זיין? וואס גיי איך רעדן וועגן אים? איז ער צוגעגאנגען צו עפעס א חבר זיינער, האט אים געפרעגט, זאג נאר, וואס איז ער געווען? עפעס א ווארט, וואס כ'זאל קענען רעדן וועגן אים? האט ער אים געזאגט רבי איך ווייס בידיעה אז ער האט ווי פרייער געווען ער האט שבת נישט גערייכערט ער האט געקענט זיצן מיט די חברים מיט די שלעכטסטע חברים מען האט געווארט זאל ארויסגיין דריי שטערן מוצאי שבת נאכדעם האט ער גערייכערט ווי פרייער געווען און פארוואס? האט ער דערציילט ווייל ער איז געווען רבי יענקל אדלשטיין האט עס דערציילט אז ער האט געזאגט אמאל א שיעור האט ער גערעדט וועגן דעם מנחת חינוך אין מצוה שין ס' דער מנחת חינוך שמועסט דארטן ארום צו תשובה העלפט אן א ווידוי צו תשובה העלפט נאר מיט ווידוי צו תשובה דארף ווידוי צו אן א ווידוי העלפט עס אויך האט ער געזאגט רבי יענקל אדלשטיין איך האב א ראיה תשובה העלפט אויך אן א ווידוי פארוואס ווייל דער איד איז געווען א פרייער איד מען האט אים געבעטן אים מספיד זיין מען האט נישט געוואוסט וואס רעדט מען וועגן אים. האט אים געפרעגט עפעס א חבר וואס איז ער געווען, האט ער אים געזאגט, ווילסט וויסן ווי פריי ער איז געווען, שבת האט ער נישט גערייכערט, וואס איז? ער האט געקענט זיצן מיט די שלעכטסטע חברים, ער האט געווארט מוצאי שבת ארויס גיין דריי שטערן נאר דעמאלטס האט ער גערייכערט, האט ער געזאגט וואס איז, ווייל ער איז ארויף געקומען דא אין ארץ ישראל, ער איז ארויף געקומען פאר די מלחמה, דעמאלטס איז געווען די ענגלישע מיליטער, און ער איז געווארן דארטן א זעלנער אין די ענגלישע מיליטער, און ער איז געווען אין חיל הים, אין ים, און ער איז געווען דארטן אמאל דארטן אין א שיף, און די שיף האט זיך צעבראכן, און און ער האט געפילט ער הייבט אן צו דערטראנקען ווערן, ער האט געפריווט צו שווימען, ער האט געפילט ווי ער הייבט אן צו דערטראנקען ווערן, ער פארלירט דעם אטעם, און ער האט געפילט א באו מים עד נפש, ער האט געפילט א פסע בינו לבין המוות, ער האט געפילט ער קען נישט, ער פילט ער קען נישט, האט ער געשריגן רבונו של עולם, ער ווערט געראטעוועט וועט ער נישט רייכערן שבת, ער ווערט געראטעוועט וועט ער נישט רייכערן שבת, האט ער געזאגט אין די מינוט וואס ער האט עס מקבל געווען, אין די מינוט איז עפעס א, א פליגער פון די מיליטער, א פליגער פון די מיליטער האט אים געמערקט, האט אראפגעשיקט א שטריקעלע, און אזוי האט מען אים געראטעוועט ממש אין לעצטן מינוט בשארית נפשו, ער איז געראטעוועט געווארן לחיים, האט ער געזאגט איך זע איך האב א ראיה, א קבלה, א קבלה טובה אפילו אן א ווידוי, העלפט אויך אויף ראטעווען ממוות לחיים, ווייל ער איז נישט ער האט נישט געזאגט קיין ווידוי דער דער פרייער יונג, קיין ווידוי האט ער נישט געזאגט, שבת האט ער אויפגעהערט צו רייכערן, געהאט א קבלה, א קליינע קבלה. און דער קבלה האט אים געראטעוועט פון מוות לחיים. דער רבי איז געקומען אונז צו זאגן אז וואס מען זעט ביי יעדע קליינעקייט, פאר קליינע פרוטות וואס א סחורה, פארשטייט זיך דא קיינער רייכערט נישט שבת און קיינער האט נישט דעם נסיון אפילו, אבער מען רעדט ביי יעדער איינער שובבי"ם, ביי יעדע קליינעקייט וואס א מענטש קען זיך קויפן ריזיגע שטחים אז א מענטש אפילו א פרייער יונגער באקי האט מקבל געווען עפעס און דארטן ווי ער האט געמאכט סדר, דארטן ווי ער האט געמאכט סדר, אין יעדן מצב. ער געווען א מאל א פרייער יונג, אבער האט זיך עפעס מקבל געווען, און ער איז געראטעוועט געווארן. פאר קליינע פרוטות וואס מ'קען זיך קויפן. אזוי איז דא א ווארט, מקור הדברים פון דעם ווארט איז אין זרע שמשון, דאך א מסוגל'דיגער ספר דער זרע שמשון. ער זאגט עס, ער זאגט אזוי, ער זאגט אמר רבי עקיבא, א שטארקע ווארט, א שטארקע חיזוק אויף שובבים. ער זאגט אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם, מה המקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. שטעלט זיך דארט דריי דריי דיוקים, א', מה המקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, אזוי גייט עס? מי נתלה במי? קטן נתלה בגדול. מה המקווה אף הקדוש ברוך הוא? מאכסט פונקט ווי מקווה אף הקדוש ברוך הוא. וואס איז טייטש מה מקווה? איינס. בית וואס איז טייטש מה מקווה מטהר את הטמאים? אוודאי את הטמאים נאר וועמען? מטהר את הטהורים? וואס דארפסטו זאגן די ווארט את הטמאים? די ווארט את הטמאים איז איבעריג. און בכלל פרעגט ער, דארפסט א דער משנה ווער ס'ווייסט, דער אמר רבי עקיבא אויף וואס גייט דאס? דאס א משנה סוף מסכת יומא אויף יום כיפור. אויף יום כיפור. אויף יום כיפור דארפסטו א ראיה פון מקווה מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל? מקווה אויף יום כיפור שטייט אין תורה א פסוק כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם.

טומאת קרי איז יודיע א טבילה און הערב שמש ער ווערט ביים טבילה ווערט ער טהור יא א טבילה הערב שמש א טבילה ווערט ער טהור יעצט א זב שראה קרי לכאורה האט נישט קיין טעם צו גיין יעצט אין מקווה אויף טומאת קרי פארוואס ווייל ער וועט דאך בלייבן טמא זיבן טעג ער איז דאך זיבן טעג טמא וואס איז וואס האט ער יעצט צו גיין אין מקווה איז א מחלוקת רבי יהודה וחכמים צו ער דארף א מקווה יעצט אויף דעם צו נישט צו ער גייט אין מקווה צו נישט. מען פסקנט ווי די חכמים אז ער דארף א טבילה. אז ער דארף א טבילה אויף וואס? א טבילה אויף טומאת קרי. וואס האסטו פון דעם טבילה פון טומאת קרי? וועסט דאך בלייבן טמא טומאת שבעה. ס'ארט נישט. דו מוזט יעצט גיין אין טבילה. אפילו דו וועסט בלייבן טומאת שבעה, אבער דו דארפסט יעצט גיין אויף טומאת קרי אין מקווה, אזוי פסק'ענען די חכמים. ווי די טייטש איז אפילו דו בלייבסט טמא טומאת שבעה אבער די רבונו של עולם גיבט א לייג אויף דיר א סטעמפל טהור ווייל אויף טומאת קרי האט מען געהייסן גיין אין מקוה בלייבסט א סטעמפל טהור זאגט ער אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל אפילו א בחור זאגט שובבים זאגט דער יונגערמאן אבער איך ווייס איך וועל בלייבן טמא עס ארט נישט וועסט מקבל זיין א קליינע קבלה אפילו וועסט בלייבן טמא אבער האסט א קליינע קבלה אין טהרה דער רבונו של עולם לייגט אויף דיר א סטעמפל טהור דאס טייטש מה מקוה מטהר את הטמאים ער וועט בלייבן טמא טומאת שבעה וועט ער בלייבן מה מקווה מטהר את הטמאים, ער וועט דאך בלייבן טמא טומאת שבעה. אבער דו זעהסט דאך אז די מקווה האט אים געהייסן אויף טומאת קרי צו גיין אין מקווה, אראפצונעמען דעם טומאה, אז פון דעם טומאה זאל ער ווערן טהור. זאגט דער בית אברהם, איז אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, און נישט די מענטשן זאגן, אה, די בלאטע איז גרויס, די בלאטע, וואס זאל איך האבן, כ'וועל זיך מטהר זיין פון דעם, די בלאטע איז גאר גרויס. ניין, ניין, וועסט דיר אננעמען עפעס, אין שובבים וועסט זיך עפעס גודר זיין, ביסטו שוין א טהור, דער באשעפער לייגט אויף דיר א סטעמפל טהור, פונקט ווי ביים טומאת קרי ווען עס לייגט מען אויף דיר די סטעמפל טהור,

אין סלאנים האט מען געזאגט מלאה הארץ קנינך די וועלט איז פיל מיט וואס מ'קען דיר אפקויפן. די וועלט איז פיל מיט וואס מ'קען דיר אפקויפן אמאל פארמאכן א מויל אמאל פארמאכן א אויג אמאל די וועלט איז פיל מיט קען דיר אוי אבער אפקויפן ווי די באר מים חיים טייטשט די וואך מ'זאגט אזוי עס שטייט די וואך וידבר משה לפני השם לאמר די עולם געדענקט מ'האט עס שוין געליינט דא פאר שני מען האט עס דא געליינט פאר שני שוין אז משה רבינו האט גערעדט צו די אידישע קינדער שטייט ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, מען האט נישט געהערט צו משה רבינו מקוצר רוח ומעבודה קשה, שפעטער שטייט וידבר משה לפני ה' לאמור, הן בני, דער רבוש"ע האט געשיקט משה רבינו צו פרעה ארויסנעמען אידן, האט משה רבינו געמאכט א קל וחומר, וידבר משה לפני ה' לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים. א קל וחומר, אויב די אידישע קינדער האבן נישט געהערט, איז איך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים. און רשי הקדוש זאגט, ס'איז א דרשת חז"ל זו אחד מעשרה קל וחומר שבתורה, איינע פון די צען קל וחומר'ס. פרעגן אלע די קשיא, וואס איז די קל וחומר? אונז פארשטייען נישט בכלל די קל וחומר. מה דאך, אידישע קינדער האבן נישט געהערט, ואיך ישמעני פרעה. אידישע קינדער האבן נישט געהערט ווייל מקוצר רוח מעבודה קשה ווייל זיי האבן געארבעט שווער. און פרעה איז געזעצן אויף כסא מלוכה, קען ער יא הערן? וואס איז די פראבלעם צו הערן? וואס איז מיט די. זאגט דער באר מים חיים אזוי דער רבונו של עולם האט אריינגעלייגט אין דער וועלט א הנהגה וואס די איד דארף עס גוט וויסן דא א הנהגה דא א בחור א אינגערמאן ער לערנט און דאווענט א וואוילע אינגערמאן עס ארבעט זיך ער לערנט ער דאווענט וואויל א וואוילער בחור וואוילער אינגערמאן אבער מ'דארף אמאל ברעכן א טבע דער בחור איז נישטא ווען מ'דארף אמאל ברעכן א טבע יעדער איינער ביי די דיי דאס מיט די מויל איבער דאס מיט די צינג איז מ'דארף זיך אביסל שטארקן לערנען אביסל דא אין יראת שמים דער בחור איז נישטא ער איז א וואוילער בחור אבער ער וויל זיך נישט צוקריגן צופיל מיטן יצה"ר דער בחור איז נישטא. די טבע איז אז א מענטש ער לערנט און דאווענט וואויל אבער ווען מ'דארף ברעכן דעם טבע איז ער נישטא, און ווען דער רבונו של עולם משפיע אויף די גאנצע וועלט וועט ער אויך קריגן, אבער ווען מ'דארף דא עפעס א שפע שלמעלה מדרך הטבע, ווען מ'דארף עפעס וועט ער עס נישט קריגן, ווייל ער פירט זיך אויך נישט למעלה מדרך הטבע, ווען ער דארף א ישועה למעלה מדרך הטבע וועט ער עס נישט האבן פארוואס ווייל ער פירט זיך אויך נישט למעלה מדרך הטבע. דא אבער מה שאין כן דער איד וואס ער כסדר צוברעכט זיך דעם טבע, ברעכט זיך די טבע, ברעכט זיך די טבע, ברעכט מען פאר אים אויך פון הימל דעם טבע, עט ער קריגן שפע אפילו ווען די וועלט קען נישט קריגן, די גאנצע וועלט האט אנגעזעצט קען נישט קריגן וועט ער יא קריגן שפע, פארוואס? ווייל ווייל ער ברעכט זיך אויך דעם טבע. ממילא טייטשט באר מים חיים אזוי, אז משה רבינו זאגט פארן אייבערשטן, איך בין געווען ביי אידישע קינדער, זיי האבן מיר נישט געהערט. זיי האבן מיר לא שמעו אל משה זענען גערעכט? מקוצר רוח מעבודה קשה זיי קענען נישט הערן? מעבודה קשה איז זיי שווער צו הערן זיי קענען נישט הערן? אבער ווען זיי וואלטן געהערט אפילו מעבודה קשה מיטן עבודה קשה וואלטן זיי געהערט זיי וואלטן געגאנגען קעגן דעם טבע אז זיי וואלטן געהערט אפילו ס'איז עבודה קשה און ממילא וואלט דער אייבישטער אויך געגאנגען קעגן טבע דעמאלטס וואלט מיר פרעה געקענט הערן אפילו אז איך בין ערל שפתים. אפילו איך בין ערל שפתים וואלט ער מיר געקענט פארשטיין. פארוואס? ווייל וויבאלד די אידן האבן זיך געפירט שלא כדרך הטבע פירט זיך די אייבישטער מיט זיי אויך שלא כדרך הטבע. אבער הן בני ישראל לא שמעו אלי, זיי האבן דאך מיר נישט געהערט, זיי זענען דאך נישט געגאנגען קעגן טבע, איז ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים, גייט דער אייבישטער מיט אים אויך נישט קעגן טבע. ווייל זיי האבן זיך נישט געפירט קעגן טבע, איז ווי אזוי קען מיר פרעה הערן כ'בין דאך ערל שפתים, אן ערל שפתים קען מען דאך נישט הערן. מ'דארף דאס וויסן אז דאס איז א הנהגה וואס שפיגלט זיך. א איד וואס ארבעט כסדר, ער ברעכט זיך, ער ברעכט זיך, איז דא אויף אים א הנהגה, ס'ברעכט זיך ביי אים טבע, נישטא קיין טבע ביי אים. ער שרייבט דאך זיך אין פרשת נח ביים די באר מים חיים, זאגט ער מ'זעט עס ביז אין היינטיגן דור, זאגט ער. מ'זעט ביז אין היינטיגע דור אז ערליכע אידן האבן געבראכן א טבע. מ'ברויך דארט, מ'ברעכט א טבע. ווי די כתב סופר טייטשט דארטן אין פרשת וירא, אז די מלאכים האבן געפרעגט אברהם אבינו, ויאמרו אליו איה שרה אשתך? ויאמר הנה באוהל. ויאמר האט די מלאך געזאגט שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך. זאגט דער כתב סופר אזוי, אז דער מלאך האט געפרעגט אברהם אבינו איה שרה אשתך? ווי די רעבעצן וואס איז? די אנדערע די מלאכים האבן געפרעגט, אונז זע'מיר דא צוגעגרייט א גוטן א גוטן א גוטן פרישטיג, שלש לשונות בחרדל, ס'איז געווען א גוטע פריש שלש לשונות בחרדל, און די טייטש איז אזא גוטע פרישטיג צוגעגרייט, זיכער די רעבעצן נישט דא, פארוואס? ווייל די גמרא זאגט אין בבא מציעא אז אשה עיניה צרה באורחים, אשה עיניה צרה באורחים, איז אז דו האסט צוגעגרייט אזא גוטע פרישטיג איז זיכער די רעבעצן נישט דא. זיכער איז זי נישט דא. האט אים אברהם אבינו געענטפערט ניין ויאמר הנה באוהל זי איז יא דא. נאר וואס? נאר חדל להיות לשרה אורח כנשים, זי גייט קעגן טבע פון נשים, די טבע פון נשים איז אשה עיניה צרה באורחים, זי גייט קעגן טבע פון נשים, זי גייט קעגן טבע, חדל להיות לשרה אורח כנשים, זי גייט קעגן טבע פון נשים, אפילו אשה עיניה צרה באורחים, זי גייט קעגן טבע, האט די מלאך געזאגט וואס? שרה גייט קעגן טבע, גייט דאך דער אייבערשטער מיט איר אויך קעגן טבע, איז שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן, ווען איז אבער ביי די ניינציג עט זי אויך האבן א קינד, עט זי ביי די ניינציג אויך האבן א קינד, ווייל אז זי גייט קעגן טבע עט דער אייבערשטער מיט איר אויך פירן קעגן טבע. איר פארשטייט דאס איז א הנהגה וואס שפיגלט זיך, דארפסט וויסן, ס'שפיגלט זיך די הנהגה ווען א מענטש גייט קעגן טבע פירט זיך דער אייבערשטער מיט אים קעגן טבע אין אלע עניינים אין אלע מובנים, אין אלע מובנים, און דאס אפילו מיט ברעקלעך, אפילו מיט ברעקלעך, מיט קלייניקייט, מיט א קלייניקייט קעגן טבע. האסט דאך געהערט פון די הלכה פון צריכין טבילה אין אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל אפילו מיט איין קלייניקייט. האסט דאך געהערט פון איינער וואס האט מקבל געווען נאר נישט רייכערן שבת. און מיט א קלייניקייט. מיט א קלייניקייט מיט ברעקלעך. נו ווי דען? ווי האט ער דערציילט רבי יענקעלע גאלינסקי ווען ער האט געלערנט אין ביאליסטאק, ער איז געווען אין ביאליסטאק איז ער אריבערגעגאנגען לעבן א שפיטאל וואס איז נעבעך נעבעך פון חולי נפש, חולי נפש, און צוויי אידן האבן אים געבעטן קום אריין, צוויי, און די צוויי אידן האבן געוויינט, יעצט ווייסט מען נישט וואס אונז טוט מען דא. ס'איז נישט אונזער פלאץ, דא געפינען זיך הונדערטע גוים, די פלאץ איז נישט אונזער, אונז דארף מען נישט זיין דא, אונז זעמער נארמאלע מענטשן. אונז דא געכאפט, און עס זיצט ר' יענקעלע און רעדט מיט זיי א שעה צייט, א נארמאלע שיינע שמועס, זיצט און רעדט מיט זיי א שיינעם שמועס, געווען א געשמאקע שמועס, זיי זאגן אונזער פלאץ איז נישט דא, שוין, האט ער זיי מחזק געווען, האט זיי געזאגט אידן זענען אויך געווען אין מצרים, און שפעטער ארויסגעגאנגען ברכוש גדול, און צום סוף וועט איר אויך ארויסגיין, רבי יאנקעלע האט זיי צוגעזאגט, נאך אזא שיינעם שמועס האט ער זיי צוגעזאגט אז ער וועט פרובן צו טון אלעס וואס ער קען זיי ארויסצונעמען. שוין, ער האט זיי צוגעזאגט, איך וועל פרובן צו טון אלעס וואס איך קען ארויסנעמען. ער איז ארויסגעגאנגען האט ער געזאגט אז איינער פון די צוויי האט אים געבעטן, ר' יאנקל, ס'איז זייער וויכטיג וואס שנעלער עס צו מסדר זיין זאל מען ארויסגיין. וואס שנעלער, זאלסט וויסן די גאולה איז תלוי אין דעם? ש, די גאולה איז תלוי אין דעם וואס, זאגט ער יא ווייל ער איז משיח און כל זמן ער איז דא פארמאכט איז קען משיח נישט נתגלה ווערן. האט דער צווייטער אים געענטפערט דו צעדרייטער ווי קען זיין דו ביסט משיח? משיח קען דען קומען אליין, דער רבונו של עולם דארף אים שיקן, און ער שרייט אהער דער רבונו של עולם שיקן די צווייטער.

וואס דארף מען דאס און וואס דארף מען דאס, איך דארף דאך נישט דא מפרט זיין, דא מפרט זיין דעם נארמאלן שמועס. אבער דו זעסט דער סוף דבר, עס קומט ארויס א חיזוק אין יראת שמים, צו עס קומט ארויס פארקערט. דארף זיין נר לרגליו ביי יעדע זאך, אריינגיין למשל דא, יא? וואס דארף איך אריינגיין, יא אריינגיין, נישט אריינגיין? אבער סוף דבר, גייסט ארויס פון דא מיט יראת שמים, און אזוי ביי יעדע זאך, נישט נאר דא, דו גייסט ארויס פון דארט מיט יראת שמים, וועסטו וויסן צו עס געהערט פון ילד מסכן וחכם צו פון דעם מלך זקן וכסיל. ווייל ווי אזוי ווי אזוי שטייט דאך דארטן טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל וויסן ביי יעדע זאך וואס קומט ארויס די סוף דבר ווייל אזוי שטייט דארטן מען האט דאך געליינט יענע וואך אז דער רבונו של עולם זאגט צו משה רבינו מה זה בידך ויאמר

אלע ווייסן אין פרקי אבות שטייט עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות איז איינער פון זיי איז דער מטה יא? אבער אין פרקי דרבי אליעזר אין פרק מ' שטייט אז דער מטה איז שטייט א אינטערעסאנטע זאך דער מטה איז באשאפן געווארן ווען שטייט אין משנה ערב שבת בין השמשות איז אין פרקי דרבי אליעזר שטייט בשעה שבע איז אדם הראשון אריין אין גן עדן שעה שבע פרייטאג זיבעטע שעה פון טאג זיבעטע שעה בין השמשות האט מען אים ארויסגעטריבן פון גן עדן, בין השמשות איז באשאפן געווארן די מטה, מען האט אים ארויסגעטריבן פון גן עדן שטייט אין אז ער איז ארויסגעגאנגען פון גן עדן מיט דעם שטעקן, ער איז ארויסגעגאנגען מיט א שטעקן פון גן עדן, אזוי שטייט אין פרקי דרבי אליעזר. וואס איז געשען? וואס איז געשען דא? ער איז ארויסגעגאנגען מיטן מטה פון גן עדן. אין רשי שטייט דאך אז ווען ער האט געגעסן, שטייט אין מדרש, רשי ברענגט א מדרש, אז פון די מינוט וואס ער האט געגעסן עץ הדעת, נכנס בו, יצר הרע, אריינגעגאנגען אין אים דער יצר הרע, דער רבונו של עולם האט אים געזאגט רבי איד פון יעצט מטה דארפסטו זיך דרייען מיט א שטעקן, מטה הייסט בייגן זיך בייגן זיך ברעכן זיך ברעכן זיך ברעכן ס'איז אריין א יצר הרע, פון יעצט דארפסטו דיך דרייען מיט א מטה מיט א מטה מיט א ברעך, זיך ברעכן זיך ברעכן זיך ברעכן, אויף דעם שטייט ואת המטה הזה תקח בידך, מ'ליינט יענע וואך, אשר תעשה בו את האותות, דער רבונו של עולם האט אים געזאגט זאלסט וויסן אין דעם ברעכן אין דעם איז אלע מופתים. ווען דו ברעכסט זיך האסטו א קרעדיט אויף א מופת, אויף א נס. ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האותות. תעשה בו את האותות פון דעם מאכט מען אלע מופתים, פון דעם מאכט מען אלע מופתים. ס'ידוע, רשי ברענגט ס'איז א תרגום יונתן און ס'איז א מדרש, אז אויפן מטה איז געווען חקוק די שם המפורש, די שם המפורש. דער מענטש זאגט אבער איך קען נישט, ס'איז מיר שווער, הייבט אן מיט זיינע מעשיות, זיינע פוסטע מעשיות ס'איז מיר שווער אבער. זאגט ער רבי איד, ס'איז דא דאס שם המפורש, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, איך וועל דיר העלפן. די מטה דו מוזט זיך נעמען ברעכן, דו מוזט זיך נעמען ארבעטן, ארבעט, ארבעט, ארבעט, די, ס'איז דיר שווער, זאג איך אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, ס'איז דא דאס שם המפורש, דאס שם המפורש. זאג איך שוין שם המפורש, איך וועל דיר העלפן. אבער די בחור זאגט אבער ער זאגט ס'איז מיר אזוי שווער אבער איך קען נישט אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו דאך אינו יכול און עס זאל די אייבערשטער העלפן זאל די אייבערשטער אלעס מאכן זאגט די אייבערשטער צו משה רבינו השליכהו ארצה דאס איז מרמז אויף דעם מענטש וואס ער וויל נישט האלטן די מטה ער וויל זיך נישט בייגן זאל אלעס די אייבערשטער מאכן וישליכהו ארצה דו נעמסט ארויס די מטה פון דיר ויהי לנחש ווערסטו א נחש ווערסטו א שטיק יצר הרע ווערסטו ער זאגט זאל די אייבערשטער אלעס מאכן וועסטו ווערן א שטיק נחש וועסטו ווערן וועסטו ווערן א שטיק נחש נו וואס איז די עצה וואס איז די עצה א מענטש וויל, אבער ס'איז מיר שווער, ס'איז מיר שווער צו האלטן די מטה, די מטה איז דאך מרמז אויף דיך צו ברעכן די יצר, די מטה איז דאך מרמז צו ברעכן דעם יצר הרע, וואס איז די עצה? נו וואס טוט מען אויף דעם? ויאמר ה' אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו, איז דאס דעם נחש, אחוז בזנבו, זאגט ער, דער מהרל זאגט, טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל, די גמרא דרשנ'ט אין נדרים, ווער איז דאס ילד מסכן וחכם, דאס איז יצר טוב. און מלך זקן וכסיל איז די יצר הרע, פארוואס הייסט די יצר טוב מלך מסכן וחכם, פארוואס הייסט ער חכם? זאגט די מהרל ווייל ער איז א חכם רואה את הנולד, ער זעט ביי יעדע זאך ס'לוינט זיך מיר, כ'וועל נישט חרטה האבן, כ'וועל נישט חרטה האבן, ער איז א חכם רואה את הנולד, קוקט נישט אויף דעם מינוט יעצט איז מיר דאס גוט, שפעטער כ'וועל נישט חרטה האבן פון אים. דאס איז דער חכם. ער איז א רואה את הנולד. זאגט ער ווען עס איז דא א נחש, ווייסט די עצה איז, שלח ידך ואחוז בזנבו, קוק אויפן סוף. אויפן סוף! ס'לוינט זיך נאר. כ'על זיך נישט ברעכן, כ'על זיך נישט פארדארבן דעם מאגן פון דעם, כ'על זיך נישט ברעכן אן פון קאפ, כ'על נישט רייסן אן פון קאפ. איך קוק אויפן סוף. וישלח ידו ויחזק בו אין דעם זנב איז ויהי למטה אלוקים בכפו האט ער זיך שוין געקענט האלטן א מטה קען מען שוין האלטן א מטה די בחור שטייט דאך ס'איז מיר אזוי שווער צו האלטן די מטה ס'איז מיר אזוי שווער זיך צו ברעכן איך וויל דאך נאך שלאפן איך וויל דאך נאך ארום און ארום מילא ס'איז מיר אזוי שווער אבער שלח ידך ואחוז בזנבו קוק דעם סוף פון דעם קוק דעם סוף ס'וועט זיך דאך לוינען ביסט דאך אזא רואה את הנולד וישלח ידו ויחזק בו, און ויהי למטה אלוקים בכפו, האט ער שוין געקענט האלטן די מטה זיך צו ברעכן. איך קען, וואס איך מיין, ווייל דעם בחור איז דאך זייער זייער שווער. דוכט זיך אים אויס ממש אזא קריעת ים סוף. ואחוז בזנבו, ויהי למטה אלקים בכפו. איך האב דערציילט פאר פאר צוויי וואכן צוריק, מ'דערציילט די מעשה פון דא פון פונעם רבי יוחנן טייטלבוים בית שמש, ער איז צוריק געקומען פון ארגאנטינע, ער איז צוריק געקומען פון ארגאנטינע, ער איז צוריק געקומען פון גן החיות, פון א, ער איז געווען דארט אין א גן החיות, רבי יוחנן. ער איז געווען אין גן החיות און ברענגט דעם עולם בילדער ווי ער האט ווי ער האט דארטן געבן צו עסן אין גן החיות געבן צו עסן פאר וועמען? פאר א לייב! פאר א לייב! פאר א לייב געבן צו עסן? און זאגן די מענטשן דא ער גייט דיר געבן עסן פאר א לייב דארף זאגן שמע ישראל און ווידוי. ער האט געוויזן דעם עולם בילדער ווי ער גיבט צו עסן פאר א לייב. האט ער געזאגט ער האט דארטן געפרעגט ווי אזוי ווי אזוי גיבט מען עס עסן ווי ווי כ'האב מען גיבט אים דארטן געקאכטע פלייש האט ער געפרעגט ער האט דא רויע פלייש וויפיל ער וויל נע עס איז א לעמעלע און גיבט אים גיבט אים גאר האט מען אים געזאגט אז דער לייב פון ווען ער ווערט געבוירן האט מען אים מגדל געווען דא מיט די כלבים, און ער איז די גאנצע צייט געוואקסן מיט די כלבים, און ער ווייסט נישט אז ער איז א לייב, ער ווייסט נישט זיינע כוחות, ער ווייסט נישט זיינע כוחות, מילא בעט ער פון דיר אזוי געקאכטע פלייש, ער קען עסן וויפיל ער וויל, ער ווייסט נישט זיינע כוחות, האט ער געזאגט כ'האב געזען א לייב וואס ער ווייסט נישט ער איז א לייב, ער ווייסט נישט ער איז א לייב, אזוי דרייען זיך, מען דרייט זיך ארום א לייב, יעדע בחור, יעדע אינגערמאן, ער איז א לייב, ער ווייסט נישט ער איז א לייב, פארוואס ווייסט נישט א לייב, ווייל ער האט זיך צוגעוואוינט צו זיינע כלבים. קומט שובבי"ם גיי ארויס פון די בילד צו וויסן ביסט א לייב זעהט דא דעם בילד דא האט איר דעם בילד. א אמת'ע לייב און דא איז א אמת'ע מענטש אויכעט. א לייב ער ווייסט נישט ער איז א לייב אזוי וויזן דעם בילד אז די עולם זאל קוקן אויף זיך אביסל די ער האט זיך אריינגעקוקט אין זיך דעם אייגענעם בילד איך בין א לייב ער ווייסט נישט ער איז א לייב ער ווייסט נישט ער איז א לייב דער בחור איז א לייב ער ווייסט נישט ער איז א לייב דארפסט וויסן שובבים ביסט א לייב. ויהי למטה אלקים בכפו שלח ידך ואחוז בזנבו מ'דארף די עצות אוודאי די תריג מצות איז דאך תריג עיטין תריג עצות צו אנקומען צום אייבערשטן ווייל די מענטש אבער דארפסט וויסן ביסט א לייב יעדע מענטש איז א לייב. פארשטייט זיך, דער מענטש האט זיך צוגעוואוינט צו, האט זיך צוגעוואוינט טאקע ווייל, האט זיך צוגעוואוינט צו זיין אייגענע כלבים, צו די היימישע כלבים, צו ארום און ארום, שטייט אויך דעם אפטער רב, נאך דעם בעל נתיבות המשפט, אין זיין הגדה מעשה ניסים, און עס שטייט די וואך, די רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו, ער זאגט פאר אהרן, השלך לפני פרעה ויהי לתנין, ס'איז געווארן א שלאנג, די מטה איז געווארן א שלאנג. און שפעטער, אז מען האט אנגעכאפט אונטן דעם זנב איז דאס געווארן צוריק א מטה אלוקים, דאס איז געווען יענע וואך, ער זאגט אזוי, ער זאגט די אפטער רב. פרעה זאגט פאר משה רבינו, וואס ווילסטו? ווילסטו ארויסנעמען אידן? וואס אידן? דו ווייסט וואו זיי געפינען זיך יעצט? אין מ ט שערי טומאה זענען זיי! אין מ ט זענען זיי! זיי זענען אין מ ט שערי טומאה! זאגט אים משה רבינו, דו זעסט דאס איז מטה אלוקים? זעסט דא דער שם המפורש אין מטה אלוקים! מטה אלוקים! ער גיבט אזא ווארף לעבן פרעה, דאס איז געווארן א נחש. יעדע צדיק וועט זיך דערנענטערן צו דיר ווערט ער א נחש. זיי זענען די הייליגע אידן, זיי שטייען לעבן דיר וועגן דעם זענען זיי אין מ ט, ווייל זיי זענען לעבן דיר וועגן דעם זענען זיי אין מ ט, דו ווילסט זען עפעס? דו ווילסט עפעס זען? זאגט ער, שלח ידך ואחוז בזנבו, ער נעמט אחוז בזנבו, ער גיבט אים א ברעך, א קליין שווענצעלע, עפעס גיבט א ברעך, געווארן צוריק א מטה אלוקים, די ערגסטע נחש, עפעס א ברעך און ער ווערט צוריק א מטה אלוקים, עפעס א ברעך, עפעס, עפעס און ער ווערט צוריק א מטה אלוקים. מקבל געווען עפעס א קלייניקייט, פארשטיי דאס איז די זאכן וואס א איד דארף געדענקען, ער דארף געדענקען די ערשטע זאך אז ער איז א לייב, ער איז א אמת'ע לייב, און דארפסט געדענקען אז מיט עפעס אחוז בזנבו, עפעס א קנאק, עפעס א ברעך ווערסטו צוריק א מטה אלוקים, שובבים. עפעס שלח ידך ואחוז בזנבו, עפעס א ברעך ווערסטו צוריק א מטה אלוקים. געוואלד. און מען דארף געדענקען אז זיך צו נישט צו דערנענטערן צו כלבים און נישט צו פרעה, זיך נישט וואקסן מיט כלבים און נישט צו פרעה. אין אזעלכע גרויסע טעג. נישט אין ש"ך על התורה שטייט אין פרשת מטות א מורא'דיגע מאמר זאגט ער מקנה רב היה לבני גד ובני ראובן פארוואס האבן בני גד ובני ראובן נישט געוואלט אריבער גיין דעם ירדן וואס איז געשעהן פארוואס האבן זיי נישט געוואלט אריבער גיין דעם ירדן די מורא'דיגע זאך אז ס'איז געווען א דגל מחנה ראובן וואסערע דגל דאס איז געווען ראובן שמעון גד אין די רגע וואס ס'איז געווען די בלאטע בשבט שמעון ביי זנות ביים מעשה פעור האבן בני גד און בני ראובן געלאפן צו משה רבינו און געזאגט אונז וויל מיר נישט אריינגיין אונז וויל נישט זיין אין איין דגל מיט שבט שמעון וואס איז געווען אזא בלאטע אזעלכע שלעכטע חברים זאל מיר ווייטער נישט זיין אין ארץ ישראל אונז וויל מיר נישט זיין אין ארץ ישראל דער עיקר נישט קיין שלעכטע חברים זאגט די ש"ך על התורה נישט קיין שלעכטע חבר. איז זיך נישט דערנענטערן צו פרעה'ן נישט דערנענטערן צו כלבים זיך דערווייטערן פון שלעכטע פון שלעכטע חברים און שובבים. מ'האט אים באוויזן גיב א קוק אויף די מטה אלקים שטייט לעבן דיר וואס איז געווארן א נחש איז ער געווארן. וואס מ'האט פריער געשמועסט דער רעדט מיט דיר א נארמאלע שמועס די מלך זקן וכסיל אבער זעהסט שפעטער צו ער איז נארמאל צו נישט די אונטערשטע שורה סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא זעהסט די חורבן וואס קומט ארויס פון א שלעכטן חבר. דו זעהסט דאס, דו זעהסט עס נישט אין אנהייב אפילו. שטייט אין של"ה הקדוש אז די אותיות חבר, קען מען דרייען אויף פיר זייטן, ח בית רייש, בית ח רייש, ח בית רייש איז חבר, זאגט ער מאכט ער אזוי, אויב ס'איז בית ח רייש ער איז בחור, א וואוילע בחור, דעמאלט איז ח בית רייש איז חבר. טאמער איז ער ח רייש בית, א חרב, איז בית רייש ח איז ברח, אנטלויף פון אים. נאכאמאל, אויב בית ח רייש, בחור, א וואוילער, א געקליבענע, מ'רעדט נישט אויף בחורים, זיי האבן זיך ביי אינגעלייט, בחור, אן אויסגעקליבענער, דעמאלט איז ח בית רייש איז חבר. אבער טאמער חלילה איז א ח רייש בית א חרב, און דעמאלטס איז בית רייש ח איז ברח. דאס איז א מלך זקן וכסיל זעהט מען נישט אויס, ער מאכט מער נישט, ער פונקט רבי יענקעלע האט דארטן דערציילט, ער האט גערעדט מיט אים א גאנצע שמועס האט אויסגעזעהן נארמאל, אבער אונטערשטע שורה האט ער געזעהן ווי נארמאל ער איז, יא? סוף דבר הכל נשמע שפעטער זעהט ער וואס ס'קומט ארויס פון אים, אנטלויפן מבעוד מועד. ווי האט ער געזאגט די קדושת ציון האט געזאגט די קדושת ציון באבובער רב האט אמאל געזאגט פאר איינעם עפעס א בחור האט זיך צוגעקלעבט אין פ א נישט קיין גוטע חברים האט ער אים צוגערופן און אים געזאגט נו נו וואס טייטש ותמגר וואס טייטש ותמגר זיי האבן געדענקט דעם ווארט בכלל ולמלשינים שטייט אינמיטן ותמגר און זאגט שפעטער קדושת ציון איך ווייס אויך נישט וואס טייטש ותמגר אבער עס איז עפעס נישט גוט ס'איז צווישן ותכלם ותשפילם ס'איז עפעס נישט גוט אקעי דיין ער דרייט זיך צו די אזעלכע חברה איז עפעס נישט גוט דארטן דאס איז די תפקיד פארשטייט זיך אז חית ריש בית איז בית ריש חית, אויב ס'חרב מוז נישט זיין ער האלט אזוי א חרב אינדרויסן א רעוואלווער אזוי, נאר אויב מ'האלט א חרב אין קעשענע אויך פו די אייבישטער זאל אפהיטן עפעס א כלי משחית האלט ער עפעס א חרב אין קעשענע. די בית חית ריש די בית ריש חית יא עם השם חזקו ונתחזקה ס'איז דאך א זמנים פון התחזקות און איז אלעס שובבים ער דערציילט די ספינקער רבי שליט"א ער דערציילט ער איז אמאל אריין געווען צו מיין זיידן זכרונו לברכה רבי משה מרדכי לעלובער איז געווען פרייטאג די יארצייט זיינע האט ער אים געזאגט דו ווייסט אז טאמער דו פילסט, די גמרא זאגט הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, האט ער געזאגט טאמער דו פילסט אז האסט א יצרו גדול א שווערע יצר הרע, זאלסטו וויסן אז דו ביסט דעמאלטס גדול מחבירו, דו ביסט דעמאלטס גרעסער פון אנדערע. א בחור וויינט איך האב א שווערע יצר הרע, זאלסט וויסן ווען דו האסט א יצרו גדול זאלסטו וויסן דו ביסט דעמאלטס א גדול מחבירו, דו ביסט דעמאלטס גרעסער פון אנדערע. ממילא איז חזק ואמץ אנהייבן צו ארבעטן. ארבעט! ווי מען ווייסט ס'שטייט די וואכעדיגע סדרה די זיבן מכות, אין ארי הקדוש שטייט אז די צען מכות איז די איז קעגן געווען קעגן די צען עשר ספירות און סידורא מתתא לעילא וואס איז טייטש איך רעד נישט קיין דברים און קיין דברי קבלה וואס ליידער בין איך אויך דארט פארשטיי איך אויך נישט מען רעד דא מען רעדן א נקודה וואס אונז דארף מען יא וויסן וואס טייטש ער זאגט אזוי ס'איז קעגן די עשר ספירות און און מתתא לעילא וואס טייטש פארקערט אז ס'איז דאך דא חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות. און שפעטער כתר חכמה בינה, זאגט ער די זיבן מכות די וואך האט זיך אנגעהויבן צו מתתא לעילא פארקערט, דם איז מלכות, ס'הייבט זיך אן פון פארקערט, דם איז מלכות, נו אויב אזוי וואס איז צפרדע? יסוד, צפרדע איז יסוד. איי זאגט ער אזוי דם איז מלכות, מלכות דא פה שטייט אין זוהר הקדוש דאס איז געווען, איז דאך געווען די מכות איז דאך געווען נגוף ורפוא, נגוף למצרים ורפואה לישראל. רפואה לישראל געווען אויסרייניגן דעם מויל, מכת דם איז געווען רייניגן דעם מויל, רייניגן דעם מויל, רייניגן מלכות פה, אויסרייניגן דעם מויל, ווי מען האט שוין געשמועסט אז די פרי מגדים זאגט אז די עיקר שובבים איז רייניגן דאס מויל, רייניגן דעם מויל, איי וואס רייניגן וואס טייטש רייניגן דעם מויל, לאמיר זאגן איין ווארט זיין גענוג, גענוג איז נאך אזא פייערדיגע ווארט וואס די שפת אמת זאגט, מען האט געליינט יענע וואך אין פרשת שמות, אכן נודע הדבר זאגט משה רבינו, וואס טייטש אכן. ווען מ'האט אים פאר'מסר'ט. ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר, וואס זאגט רש י הקדוש? וואס איז אכן נודע הדבר? זאגט רש י הקדוש, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו האב איך זיך געוואונדערט, מה חטאו ישראל מכל שבעים אומות להיות נרדים בעבודת פרך, וואס האבן אידן געזינדיגט פארוואס אזויפיל צרות? פארוואס אזויפיל צרות? אבער אכן נודע הדבר, אז ס'איז דא לשון הרע? דלטורין יש ביניהם? פארשטיי איך שוין פארוואס אידן ליידן. זאגט דער שפת אמת, אקעי, דאס פארשטיי איך נאך. ס'איז. מ'האט פארשטאנען פארוואס אידן ליידן, פארוואס, כ'האב זיך געוואונדערט פארוואס ליידן אידן, פארשטיי איך ווייל פארוואס, ווייל ס'איז דא לשון הרע. אבער דאס קען איך נישט פארשטיין, זאגט ער. גייט אריבער צוואנציג פסוקים, און דער הייליגער באשעפער שיקט משה רבינו גיי נעם ארויס אידן פון מצרים. האט משה רבינו געזאגט צום אייבערשטן צוויי שאלות, מי אנכי כי אלך אל פרעה? און די צווייטע שאלה וכי אוציא את ישראל בני מצרים זאגט רש י הקדוש וואס טייטש וכי אוציא את בני ישראל ממצרים זאגט רש י מה זכות יש להם שיעשה בהם נס וואסערע זכות האבן זיי זאל ווערן א נס זאלן ארויס גיין פון מצרים פרעגט דער שפת אמת געוואלד משה רעיא מהימנא האסט דאך פריער געוויינט פארוואס ליידן אידן יעצט פרעגסטו וואסערע זכות האבן זיי זאל ווערן א נס? האסט דאך פריערט געוויינט תמה הייתי פארוואס ליידן אידן יעצט דער רבונו של עולם שיקט דיר נעם ארויס אידן פון מצרים פרעגסטו וואסערע זכות האבן זיי וואס הייסט וואסערע זכות האבן זאגט דער שפת אמת איין שורה רבותי א שורה קטנה להודיעך כוחו של לשון הרע שמאבדים חס ושלום כל הזכיות פארלוירן אלע זכיות אויב נודע הדבר אז ס'דא לשון הרע ווייס איך שוין נישט מיט וואסערע זכות נעמט מען ארויס אידן פון מצרים. פריערט האט ער נישט געוואוסט פארוואס אידן ליידן, האט ער אכן נודע הדבר ס'דא לשון הרע. אבער דער שפת אמת, דער רבונו של עולם שיקט דיר און נעם ארויס אידן פון מצרים פרעגסטו וואסערע זכות, וואס הייסט וואסערע זכות? אידישע קינדער? כדי להודיעך על כוחו של לשון הרע שמאבדין חס ושלום כל הזכיות, יעצט ווייס איך שוין נישט מיט וואסערע זכות זיי גייען ארויסגיין פון מצרים, אז די מויל איז נישט ריין, אז ס'איז פי החירות ווי ער האט געזאגט ר' משה לייב סאסובער די עבודה זרה פון מצרים איז געווען פי החירות. אז די מויל איז געווען באפרייט, געפלאטשקעט, געפלאטשקעט וואס ער וויל, די תפקיד פון שובבים, זיין א באלעבאס אויף זיין מויל, זיין א באלעבאס אויף זיין מויל, די מויל איז נישט באפרייט, די מויל איז נישט הפקר, דאס איז דם, דם איז געווען וואס טייטש איז, וואס ס'קען אנמאכן איין ווארט, אויב איין ווארט קען מאבדען כל הזכיות. צפרדע, אויב דם איז דם איז מלכות, דאס איז די מויל, און וואס איז צפרדע? דם איז מלכות, און וואס איז צפרדע? גייט דאך פארקערט, איז צפרדע יסוד. ווייל יסוד איז די קדושת החיים, קדושת החיים פאר, דערפאר רבותי, די איינציגסטע פון די מכות וואס איז אריין אין תנור און אין פייער איז נאר די צפרדע, פארוואס? ווייל ווען עס קומט צו קדושה איז אין פייער אריין, קדושה איז אין פייער. קדושה איז אין פייער, אין דעם דארף מען מסירות נפש, אויף קדושת החיים דארף א איד מסירות נפש, דער לשון אין חסיד יעבץ, אין דער לשון אין משנה בן עזאי נו, הוי בורח מן העבירה, פארוואס זאגט דער יעבץ שטייט בורח מן העבירה, פארוואס שטייט נישט התרחק מן העבירה, וואס הייסט בורח, שטייט נישט התרחק, זאגט דער יעבץ כהאי לישנא, כמדורת אש ועצים הרבה,

ביי דעם איז דערפאר אין פייער דערפאר איז די איינציגע וואס דארף אריינגיין אין פייער, חושה אל תעמוד, דאך זמנים וואס דאך שובבים שובבים שובבים מיט אלע כוחות מ'האט שוין פריער געשמועסט יעדע איד ליגט עס צו די כוחות ער האט א לייב אין זיך.

ווער עס גייט אין פייער אין די עניני קדושת החיים איז זוכה לניסים על דרך הטבע, דערפאר קיין פייער אויף אים קען נישט שאטן, קיין פייער קען נישט שאטן אויף אים, דער וואס גייט אריין אין פייער אויף די ענינים אויף קדושת החיים איז קיין פייער קען אויף אים נישט שאטן ווייל דער וואס גייט אין די ענינים שלא כדרך הטבע, דער וואס גייט קעגן טבע אין דעם איז ער זוכה אויף ניסים שלא כדרך הטבע קען קיין פייער אין אים נישט שאטן. האט נישט מורא רבותי, מען ווערט נישט פארברענט פון די פייער, ציטערט נישט, מען ווערט נאר דערווארעמט פון דעם פייער, מען ווערט נישט, קיינער וועט נישט פארברענט ווערן, אבער ווען א מענטש, דערפאר דער באר משה דער אזשעראווער, מארגן ביינאכט זיין יארצייט, ער מדייק, אז ביי אלע מכות, וועט איר זען ביים מעביר סדרה זיין שטייט ויעתר והעתרתי, נאר ביים צפרדע שטייט ויצעק משה, פארוואס? ביי אלע שטייט ויעתר, ויעתר הייסט געבעטן, דא שטייט ויצעק משה אל השם על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה, פארוואס דא שטייט ויצעק? ווייל צפרדעים האט געשריגן עס איז יסוד אויף קדושה, ווייסט טאמער איינער ער וויל קאלעכן אין טרעפן צימער יא, קלאפט אויף צום שכן אזוי איידל איידל א קניידל, אפשר איך וויל עפעס איבער רעדן מיט דיר, אפשר וועט מען קאלעכן אין טרעפן צימער, ביטע בבקשה איך וויל אבער איינער וואס איז געווען א פייער אין עלעקטריק קאסטן דארטן אין פייער וועט ער נישט קלאפן ער וועט קלאפן אין טירל אזוי איידל און וועט פרעגן ביטע איך האב צו דיר עפעס א ביטע איך קען אפשר רעדן מיט דיר בבקשה אנטשולדיגונג אפשר האסטו א פעלעפאן איך דארף קלינגען אין פייער לעשער אזוי וועט ער קלינגען צו קלאפן א פייער א פייער א פייער דאס איז ויצעק משה דא איז נישט קיין ביטע און נישט רעדן דא גייט נישט קיין בקשות.

מען זאגט נאך דער לעכעוויטשער האט זיך געוואלגערט אויף דר'ערד צוויי שעה וכוף את יצרנו להשתעבד לך, וכוף את יצרנו. דא די עולם וואלגערט זיך אויך צוויי שעה אין די בעטן וכוף את יצרנו להשתעבד לך זיך גיבן זיך גיבן א שאקל זיך גיבן א ריר די אלטע ביינער זיך גיבן דערפאר איז דאס די איינציגסטע מכה שטייט ויצעק ווייל דארטן האט מען נאר ויצעק. דער חידושי הרי"מ איז מדייק אז נאר ביי די מכת צפרדע די איינציגסטע מכה וואס שטייט נאך דעם ותבאש הארץ, פארוואס? ווייל דאס איז א סירחון לא עלינו, עס איז א סירחון, אוי דא דא איז עס א סירחון, פונקט ווי ס'דא אין די גמרא בני ריח טהרה יש בך, און ווי די אייבישטער זאגט אונז אז ס'איז א סירחון. מען פילט עס נישט, אבער דאס איז די, ס'איז אויך א חלק פון די זאך, אז מען פילט עס נעבעך נישט. אבער עס קומט שובבים, ערב ראש חודש, ערב ראש חודש שבט, שובבים, א ונחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם. אביסל מיט א זיסקייט, מיט א שמחה, מיט א שמחה מיט א זיסקייט, אבער נארמאל ווערן, פרייליך ווערן, מיט אזעלכע זמנים. ווי האט ער געזאגט די נאווארדיקער? די נאווארדיקער האט געזאגט ס'איז געגאנגען עפעס א צובלוטיגטער מאן אין די גאס אין שבת, ער איז געווען א תלמיד חכם אויכעט אבער געווען א עני מרוד און נעבעך נישט געהאט קיין פיאסטער אויף די נשמה, און ער האט געזען א בארג מיט גרינע דאללערס, אמת'ע. אמת'ע, דו מיינסט א אמת'ע שוין? דער ער זעהט א בארג מיט גרינע דאלערס. יעצט האט אים אנגעהויבן צו קאכן ער האט עס געוואלט נעמען אבער די יצר טוב שרייט אים ס'איז שבת היינט מ'טאר נישט שבת. ער איז געווען א למדן מ'האט אנגעהויבן צו טראכטן ער איז דאך א מצב שוין סמוך לפיקוח נפש. ער איז אזא צובלוטיגטער מאן אפשר מעג ער יא. די יצר טוב שרייט אים ס'איז שבת! געטראכט אפשר ס'איז דא טלטול כלאחר יד, אפשר עס אריינלייגן אזוי, אונטער די האנט אזוי אריינרוקן די דאללערס. אוי די יצר טוב שרייט אים ס'איז שבת! אנגעהויבן צו טראכטן דאך געווען א למדן אפשר אפשר לצורך גופו, שוין נעמען די דאללערס און אפווישן די שטערן מיט דעם, אפווישן די שווייס. און די יצר טוב שרייט אים ס'איז שבת! צוקאכט אים די ברען צו די דאללערס מיט די לומדות מיט די דאס, ביז איינער האט אים אריינגעזאגט שטילערהייט אין אויער, וואס קוקסטו אויף די דאללערס? ס'איז פאלשע דאללערס, ס'שטייט אויף דעם דפוס השושנים מדפיס הכל חוץ מדאללארן, ס'איז פאלשע, ס'זעט דיר אויס אמת, עס איז פאלשע. די גאנצע ברען מיט די גאנצע לומדות איז שקאי אין דר'ערד, ער האט זיך בארואיגט אינגאנצן, וואס איז? די גאנצע אלץ איז שקאי אין, וואס איז? ער האט זיך בארואיגט אינגאנצן, ווייל ער האט געהערט ס'איז פאלש. דאס איז תפקיד שובבים, וויסן ס'איז פאלש, ס'איז פאלש, ס'זעט דיר אויס אבער ס'איז פאלש. פאלש. נדמה להם, נדמה להם. צדיקים נדמה להם כהר, רשעים נדמה להם כחוט השערה. ס'איז נדמה, ס'איז א דמיון. א שפיגל, נו. א שפיגל, דו זעסט ממש די מענטשן. ס'איז אמת. ס'איז א דמיון. נדמה. ס'איז געווען, ווי זאגט מען, עס איז געווען דארטן, איך ווייס נישט די עולם דא ווייסט וואס הייסט לונה פארק? כ'בין אמאל געווען אלס אינגל איז געווען אין לונה פארק, און דארטן איז דא א פלאץ מען רופט עס מורא שדים, ספוקי האוז, דארטן מען נעמט אריין די קינדער און זיי ציטערן זיי שרייען ווען זיי זעען דארטן די לייבן, זיי ציטערן זיי שרייען זעען די לייבן מיט די רוצח'ישע אויגן. מיט די אכזרישע ציין אז זיי ציטערן, זיי ציטערן, מען נעמט זיי ארויס פון דארטן עוד בם נשמתם, איז ארויסגעגאנגען דארטן א אינגל און ער האט געוויינט, פרעגט אים די מנהל וואס וויינסטו? האט ער געזאגט ווייל זיין קאפל האט זיך אים דארטן, האט איבערגעלאזט די קאפל דארטן אין מורא שדים, האט אים די מנהל געזאגט קום איך וועל דיר עס אויפהייבן, זאגט ער ניין איך גיי נישט אריין דארטן נאכאמאל, איך גיי נישט אריין דארטן נאכאמאל. דער מנהל האט אים גענומען די האנט ביים האנט, האט אים גענומען די האנט און ער האט אים אריין גענומען, און ער האט אנגעצינדן די לייט, ער האט אנגעצינדן די לעקטערע, און דעמאלטס האט דער אינגל געזען אז די לייבן וואס ער האט געזען, דאס איז געווען סתם, דאס איז געווען שטעקענעס מיט פידזשאמעס, פידזשאמעס אנגעטון, געפארבטע פידזשאמעס, די רוצח'ישע אויגן וואס ער האט געזען איז געווען דזשולות, מארבן, ווי הייסט דאס? מארבן.

זיך לעכטיג מאכן אביסל אין צימער, פארשטיין ס'איז דמיונות און חלומות, גיב זיך א שטארק, גיב זיך א שטארק און ווער נתקרב צום בורא עולם, נתקרב ווערן צו דעם אור. חזון איש איז געגאנגען אמאל מיט איינעם אין די גאס, און האט מען געזען, א פראדזשעקטאר, עס איז געווען ווייט, דא דארטן א צל, א גרויסע צל פון א מענטשן, מען זעט דעם מענטש. האט ער אים באוויזן, קום, קום, זעסט, מען דערנענטערט זיך צום פראדזשעקטאר, איז אויס צל. מען דערנענטערט זיך צום גרויסן אור, זעט מען אלע דמיונות איז אויס. מען גייט זיך אוועק מיט א הייליגע גמרא, מען דערנענטערט זיך, מען זעצט זיך אוועק ביי די הייליגע גמרא אין שובבים שעות רצופות בתורה, שעות רצופות, און עס ווערט דאך אלץ אויס. ער גייט ארויס אביסל פון זיינע דמיונות, גייט ארויס פון זיינע דמיונות, ווי האט עס געזאגט דארטן, איז געווען ר' מאטל פאגראמאנסקי, האט געזאגט ס'איז געווען צוויי קינדער וואס האבן זיך געשפילט, איינער איז געווען א עגלון און איינער די פערד, איינער די רייטער און איינער די פערד, די עגלון ציט דאך דעם פערד, איז געווען לאמיר זאגן ראובן געווען די פערד און שמעון געווען די עגלון, שמעון די עגלון און ראובן די פערד, און אינמיטן האט זיך אראפגעלאזט א גאס, אינמיטן זיך אראפגעלאזט א גאס, און דער ראובן געדארפט ארויפגיין שטוב, ער איז געווען ביז יעצט א פערד, ער האט געדארפט ארויפגיין שטוב, האט ער גענומען שמעונ'ען, ער האט אים געזאגט, אז ער זאל זיך אראפבייגן ווי א פערד, ער האט אים געזאגט איך ווארן דיך, דו רירסט זיך נישט פון דא, האט אים צוגעבינדן דארטן מיט עפעס א גומי, מיט עפעס א, ווייסט דאך קינדערישע מעשות. זאג איך ווארום דו טראגסט נישט שיך ווייל דו דארפסט דאך זיין א פערד. און ער איז ארויף געלאפן אין שטוב, און דער שמעון ליגט דארטן אזוי איינגעבויגן אין רוקן וכו' דארטן צוגעבינדן מיט דעם גומי מיט ווען ער איז אריבער געגאנגען פרעגט ער שמעון וואס שטייסטו דא ס'רעגנט דאך זאגט ער אבער איך בין דאך א פערד ווי קען איך גיין אבער איך בין דאך א פערד איך דארף דאך נאך זיין די פערד.

א שעה צייט. איז דארטן אריבערגעגאנגען דארטן איינער עפעס א, וואס ווי רופט מען דאס, עפעס א איינער וואס איז נישט קיין, נישט קיין גרויסע חכם און נישט קיין קליינע טיפש געווען. און ער האט געזאגט פארן שינאווער רב, איך זאג דא א שיעור אין פרקי אבות, איר קענט זיך צוזעצן, דארט לערן איך אין א שעה א גאנצע פרק, איר לערנט אין איין שעה א משנה, איר קענט זיך צוזעצן צו מיין שיעור, וועט מען לערנען אין א שעה א גאנצע פרק, האט שינאווער רב געזאגט יא ווייסט ארויסזאגן די משנה קען איך אין א מינוט, אבער ארייננעמען ארייננעמען אין זיך דאס דאס נעמט מיר אסאך צייט, זאגן דרשות איז זייער לייכט אבער ארייננעמען אין זיך, הערן דרשות איז נאך מער לייכטער, אבער ארייננעמען אין זיך דאס איז ארייננעמען אין זיך אז ס'זאל בלייבן, נישט א גוט ווארט און געגאנגען ווייטער, די וועלט זאגט חמין במוצאי שבת מלוגמא, און די וועלט זאגט חמין מוצאי שבת שבת ער קאכט די בחור קאכט שבת חמין מוצאי שבת וויל איך זעהן מוצאי שבת ווי דו קאכסט דעמאלט וועט עס זיין א מלוגמא דעמאלט וועט עס זיין א רפואה זאלסט ארויסגיין דו זאלסט בלייבן מיט דעם זאלסט עס זאל בלייבן זאל אריינגיין אין דיר זאל אריינגיין אין דיר אויף דעם אמר רבי יצחק אויף דעם דאווענט מען אידן אויף דעם איז דא סליחות לימי השובבים מיט אלץ מיט דברי שמואל זאגט אז שטייט אין מדרש די וואך משמעות רבה איד

דער צפרדעי האט זיך אוועקגעשטעלט ביים שיש און האט אים געזאגט עשה לי מקום שאעלה בעזרת רצון בוראי, און דער שיש האט זיך געשפאלטן, און ס'האט זיך געשפאלטן, און דער דברי שמואל פלעגט זאגן אזוי דארף א איד שרייען צו זיין צו זיין שיש, ער האט דא א שיש שטיין, א מארמאר שטיין, א לב אבן, ער דארף אים שרייען התבקע התבקע כדי שאכנס בעזרת רצון קוני רצון בוראי

יא. און גערעדט, וויסן, וויסן אז יעדער איינער איז א לייב, האט די כוחות, וויסן אז מיט יעדן קלייניקייט קויפסטו אפ דעם אייבערשטן, מיט יעדע קלייניקייט די שלא כדרך הטבע. און וויסן ארויסגיין אביסל פון די דמיונות, אלס ווייל ס'איז פאראן אנדערע זמנים ווי דער מענטש איז, ווי דער מענטש איז.

האט געדארפט פארן, ער איז געווען אויפן וואגן, איז די גבאים נאך נישט געווען, איז האט ער זיך געגעבן א זעץ אוועק, ער איז געזעצן מיטן מהר"ש א שעה צייט איז ער געזעצן דארט, די גבאים האבן געקריצט מיט די ציין, און ער זיצט ער רעדט אזוי ארום מיטן מהר"ש, גבאים האבן געוואלט איך ווייס נישט וואס טון, שפעטער האבן די גבאים געפרעגט, ער זאגט יא איך האב פארגעהאט א וויכטיגע זאך פאר איבעררעדן מיטן רבי'ן,

אבער מאידך גיסא דארט וועל איך נישט זיין די איינציגסטע משוגענער דארטן האב איך א חבר דארט וועל איך זיין צוויי און דאס האב איך איבער גערעדט מיטן רעבען צו ס'לוינט זיך מיר צו בלייבן אין ליובאוויטש די איינציגסטע משוגענער צו איך זאל אריבער גיין וויטעבסק וויטעבסק איז א גרויסע שטאט אבער דארטן בין איך נישט די איינציגסטע משוגענער דארט וועל איך זיין צוויי דארטן איז דא צוויי. צו ס'איז בעסער צו זיין בלייבן אין ליובאוויטש די איינציגסטע משוגענער אפילו ס'איז א קליינע שטעטל צו גיין וויטעבסק וואס ס'איז א גרויסע שטעטל אבער דארט וועל איך זיין מיט נאך איינעם גדולים פארשטיי די וויכטיגע שאלה האבן זיי אים געפרעגט די גבאים דו משוגענער אויף דיינע משוגעת'ן האסטו משוגע געמאכט דעם רעבן האט ער זיי געענטפערט משוגע משוגע משוגע אבער שכל דארף מען האבן משוגע משוגע משוגע אבער שכל דארף מען האבן ווי איינער זאגט שכל דארף מען האבן איך בין געזעצן מיטן רעבן נישט ענק ווער זענט עטס גבאים איך בין געזעצן מיטן רעבן האט ער האט ער וואס די מעשה האט ר' מענדל פוטערפאס דערציילט ער האט געזאגט אז ס'האט אים געמאכט צו וויינען שפעטער ער זאגט משוגע משוגע משוגע א מענטש דרייט זיך ארום מיט זיינע שגעונות אבער שכל דארף מען האבן קומט א שובבים קומט א שובבים, א ערב ראש חודש, האב שכל, גיב זיך א כאפ ארויף אויפן וואגן, גיב זיך א כאפ ארויף אויפן וואגן, די גרעסטע משוגענער האט געהאט שכל זיך ארויף צו כאפן אויפן וואגן דארטן ווען ער האט געדארפט וואס ער האט געדארפט, משוגע משוגע משוגע ווי משוגע מען איז אבער שכל דארף מען האבן אריינכאפן. נו זאגט ס'איז געווען עפעס איינער געווען ביי רבי יענקעלע פשעווארסקער ווען רבי איציקל האט געפירט איז איינער געווען דארטן ביי רבי יענקעלע און ער האט דארטן געזאגט אז בתוך הדברים האט גערעדט מיט רבי יענקעלע אינדרויסן, רבי איציקל האט נאך געפירט און האט אים דעמאלטס געזאגט עפעס דעם מאמר חזל איזהו שוטה המאבד כל מה שנותנים לו. האט רבי יענקעלע אים געפרעגט פארוואס לייגסטו צו א ווארט, שטייט נישט כל, שטייט המאבד מה שנותנים לו, וואס האסטו צוגעלייגט א ווארט כל מה שנותנים לו? האט ער געזאגט שטייט יא כל מה שנותנים לו. מען האט ארויסגענומען א גמרא, חגיגה דף ד, און מען האט געזען שטייט איזהו שוטה המאבד כל מה שנותנים לו, פששש זאגט אים רבי יענקעלע איך זעה טאקע שטייט כל מה שנותנים לו, און פארוואס ביי מיר איז צוגעוואוינט, פארוואס בין איך עפעס צוגעוואוינט מה שנותנים לו? בקיצור זיי האבן געעפנט דארטן א שלחן ערוך אבן העזר הלכות גיטין, מען האט געזען דארטן שטייט דאך א שוטה איז פסול לגרש, און דארטן שטייט וואס איז דאס א שוטה המאבד מה שנותנים לו, דארטן שטייט טאקע נישט כל. דארטן שטייט נישט כל, דארטן שטייט מה שנותנים לו. האט אים געזאגט רבי יענקעלע, ווייסט וואס פון דעם נעמט זיך וואס די גאנצע וועלט ווייסט איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו, די וועלט זאגט נישט כל. פארוואס ווייל דער עולם ווייסט עס פון דעם שלחן ערוך פון דעם הלכה אין הלכות גיטין, וואס דארטן שטייט נישט קול? שפעטער זאגט דער איד פאר רבי יענקעלע, דער רבי זאל מיר נישט חושד זיין, איך בין א בקי בשס, לא מיניה ולא מקצתיה. נאר ווען כ'האב געלערנט די גמרא האב איך עס גוט געדענקט ווייל עס האט מיר געגעבן א גוטן קיצל די ווארט כל וואס איז? כ'האב דארטן געלערנט די גמרא איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו איז עס מיר געווארן אזוי נישט גוט אויפן הארצן פארוואס זאל איך פארגעס אויך אסאך מאל פארגעס די ברילן דא די טאביק דא די זייגער דא איז מיר געווארן נישט גוט בין איך א שוטה? בין איך א שוטה? אבער כ'האב געזען די גמרא זאגט כל מה שנותנים לו איך בין דאך בארואיגט בין איך נישט קיין שוטה. בין איך נישט קיין שוטה. רבי יענקעלע האט אים שטארק משבח געוועזן און איז געווען אויף מידת האמת זיינע. בשעת דער משבח אים אויף מידת האמת, אז ער האט נישט, זיך נישט גרויס געהאלטן, קען טאקע נישט. ער זאגט אז דער דאס איז דארט אזוי, מען ציטערט, די יארן שוין אריבער, די יארן פארן, איי ווי בין איך אויף די וועלט, איך א שוטה, זאגט ער, דארפסט נישט וויינען. ווייל וויבאלד וויבאלד שטייט כל מה שנותנים לו שטייט נישט מה שנותנים לו הרי שלך לפניך האסט נאך יארן אויב דו ווארטסט נאך אביסל וועסטו טאקע קריגן דעם סטעמפל מיטן תואר מיטן תואר מלא כל מה שנותנים לו שטייט אלזא יעצט די צווייטע וואך אין שובבים אלזא די צווייטע וואך אין שובבים וויין נישט ס'איז נישט אזוי דו ביסט נאכנישט די שוטה וואס שטייט כל מה שנותנים לו אבער טאמער וועסטו צוווארטן נאך אביסל וועסטו קריגן טאקע דעם תואר בפה מלא שוטה כל מה שנותנים לו יעצט גיב זיך א נעם, יעצט שובבים ערב ראש חודש, מען גיט זיך א כאפ, יא. דער הייליגער חתם סופר זאגט, שטייט די וואך, ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה ויהי לתנין, ער האט געווארפן א מטה געווארן שטייט וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים שפעטער שטייט ויבלע מטה אהרן את מטותם זאגט די גמרא שבת צ"ז אז וואס אז ס'איז געווען דא נס בתוך נס אז וואס אז אז קודם זענען אלע תנינים געווארן צוריק אויף מטות און שפעטער בלע מטה אהרן את מטות פרעגט דאך חתם סופר אונז ווייסט מיר די כלל לא עביד קודשא בריך הוא ניסא למגנא דער רבונו של עולם מאכט נישט קיין נס פאר בחינם און פארוואס האט אויסגעפעלט דאס אז זאל ווערן די תנינים צוריק אויף מטות און שפעטער איינשלינגען פארוואס האבן זיי נישט געקענט אלץ תנינים נאך איינשלינגען פארוואס האט עס געדארפט ווערן א מטה און שפעטער איינשלינגען פארוואס האבן זיי נישט געקענט אלץ תנינים איינשלינגען.

ער האט געזאגט ער איז דער תנין הגדול, ער איז א תנין הגדול, האט דער רבונו של עולם געזאגט דו ביסט נישט קיין תנין און נישט קיין גדול, ביסט סך הכל א מטה, מיין שטעקן ביסטו, ביסט מיין שטעקן, רעדסט זיך איין דו ביסט עפעס, דו שלאגסט אידן, דו ביסט גארנישט, נישט קיין תנין נישט קיין גדול, ביסט מיין שטעקן, וועמען איך וויל שלאג איך, שלאג איך מיט דיר, דו ביסט דער שטעקן וואס מיט דיר שלאג איך, נישט מער פון דעם. דעם אמונה אריינצולייגן, ביסט נישט קיין תנין נישט קיין גדול. דער מענטש האט מורא פון דעם טענער און פון דעם רודף ווייל ער פארשטייט נישט אלץ די אייבישטער, ער איז סך הכל א מטה. מורא פון דעם טענער און פון דעם גדול, וואס האסטו מורא פון אים בכלל? גיי דאווען צום אייבישטן. ער איז נישט קיין טענער און נישט קיין גדול. אלץ נאר דער אייבישטער. און די זעלבע זאך פארקערט אין יעדן הצלחה, צו וויסן אין יעדן הצלחה אז נישט מיר האט איינער דערציילט אז איינער האט א פאבריק עפעס א גרויסע מפעל דארטן אין ניו יארק וואס ער נעמט אויף משולחים בשעות קביעות משולחים וואס דארפן מזכה זיין אידן מיט מצוות צדקה נעמט ער אויף בשעות קביעות און היות ס'איז א ריזיגע בנין דארטן ריזיגע בנין פיל מיט צימערן איז דא דארטן א מסמן אין דארטן מסמן לבעל הבית לבעל הבית לבעל הבית! דאס איז א סימן פאר די משולחים ווי מען גייט ארויף? ער האט געהאט שעות קביעות? לבעל הבית אזוי מיט א שילוט מיט א סימן ווי ער גייט ארויף. לבעל הבית אזוי אסאך צעטלען לבעל הבית לבעל הבית. איז ארויף געגאנגען עפעס א משולח. און ער האט אנגעשריגן די בעל הבית. זאג נאר, דער משולח האט געזאגט, וויאזוי שרייבסטו אזא ווארט לבעל הבית? דו ביסט די בעל הבית? די אייבישטער איז בעל הבית, וויאזוי שרייבסטו א ווארט לבעל הבית? מילא שרייבסט למנהל, לבעל הבית, דו ביסט די בעל הבית! א צווייטער וואלט אים אנגעכאפט, און ער וויל נאך געלט, פארשטייסט? ער קומט א משולח ער וויל געלט, און זאגט אים אזעלכע הערות, א צווייטער וואלט אים געזאגט גיי דיר געזונטערהייט! קומען דא מיט זיי קומען דא מיט דו ווילסט געלט און דו קומסט מיט אבער ער האט געהאט שכל די באלעבאס. האט אים געזאגט יא, האט עס מקבל געווען, האט געהייסן גלייך בייטן למנהל, האט מקבל געווען, נישט נאר דאס, האט אים אזוי באוויזן, וואס ער האט געזאגט אזא ריכטיג ווארט, האט ער אים געגעבן די סכום פינף מאל וויפיל ער האט געגעבט פאר יעדן איינעם, געזאגט א אמת'ע ווארט, א אמונה ווארט, ס'האט אים געפאלן, ער איז געווען א בר דעת, דער בעל הבית איז געווען דארט א בר דעת, געהייסן שנעל בייטן דעם די סימנים.

דורך די בילדער האט ער געזען וואס טוט זיך דארטן אין יענעם שטאק, האט ער גלייך ארויפגעקלינגען צו די גויטע זאל פארמאכן שנעל די וואסער דארטן, און זי האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט, זי האט ממשיך געווען מיט אירע עיסוקים, זי האט נישט פארמאכט, זי האט נישט פארמאכט דעם צינור, און דערווייל איז געווארן דארטן א גרויסע נזק וועגן די וואסער, און ער קלינגט איר, זי מאכט זיך נישט וויסענדיג, און ס'איז געווארן דארטן א גרויסע נזק, האט ער איר גלייך אפגעזאגט פון די ארבעט, די גויטע האט ער אפגעזאגט, האט ער אפגעזאגט, שוין. די מאן פון די גויטע איז געווארן שטארק אין כעס האט איר איבער אפגעזאגט נשבר מטה לחמו צומארגנס איז ער געקומען מיט א שטילע רעוואלווער אין קעשענע א רעוואלווער און ער פרעגט אלעמען עס איז דאך א ריזיגע בנין דארטן פרעגט ער אלעמען ווי די באלעבאס ער איז געווען א רעוואלווער אין קעשענע ווי די באלעבאס האט ער מאכן האט אים געוואלט הרג'נען ער קומט ווי די באלעבאס ווי די איז האט מען אים באוויזן דארטן שוין, בקיצור ער גיבט א קלאפ ארום, ס'איז דאך געשטאנען די גאנצע צייט למנהל, למנהל, למנהל, איז האט ער געקלאפט דארטן ביים צימער וואס איז געשטאנען א מנהל, האט ער געקלאפט, ער פרעגט אים ווי איז די באלעבאס? האט אים באוויזן, די באלעבאס האט אים באוויזן מיטן פינגער ארויף, האט אים געמיינט צו זאגן ווי אין הימל, אז אין הימל די באלעבאס, אבער דער גויאטש איז ארויף געגאנגען נאך אפאר שטאק, האט געמיינט מען דארף ארויף גיין נאך אפאר שטאק, און דעם מנהל האט עפעס נישט געפאלן. ער האט נישט געפאלן, ער האט פארשלאסן די טיר, און ער האט געזען דורך די קעמערע האט ער געזען ווי ער נעמט ארויס דעם רעוואלווער ווי ער גרייט זיך, האט ער גוט פארשלאסן דעם גאנצן בנין, ער האט גערופן גלייך פאליציי, גלייך גערופן פאליציי און אזוי איז מען געראטעוועט געווארן ממוות לחיים, בזכות וואס? א צווייטער וואלט געזאגט פאר דעם משולח וואס דרייסטו אין קאפ אריין? מען האט זיך געהאט דעם שכל בייטן נישט לבעל הבית למנהל איך בין נישט קיין באלעבאס רבותי דאס דארף מען בייטן נישט אויף די וואנט דעם מנהל און נישט אויפן פריזשידער נישט אויפן פריזשידער אויפן מאגנעט נאר דא אין קאפ אין מח ולב וויסן ביסט נישט באלעבאס ביסט נישט קיין קטן נישט קיין גדול ס'איז דא איין אייבישטער אויף די וועלט א צווייטער וואלט גענומען דעם משולח וואלט אים געגעבן א פליק

הטעם מובן ליודעי בינה, לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה, כי אילו היה מאמין שמאת השם היתה לו זאת לא היה כועס כלל, ווען דו גלייבסט עס איז פונעם אייבערשטן אויף וועמען ביסטו בכעס, דו ווייסט דאך ס'איז דער אייבערשטער. און אפילו זאגט דער בעל התניא אף שחברו איז בעל בחירה, אפילו דער חבר איז א בעל בחירה מכהו או מקללו מקללו מכהו או מזיק ממונו, ער איז א בעל בחירה, און ואכן דער מזיק מזיק זה איז חייב בדיני אדם ובדיני שמים על רוע בחירתו, ער וועט באצאלן בדיני אדם ובדיני שמים, אבער אף על פי כן זאגט ער על הניזוק כבר נגזר מן השמים והרבה שלוחים למקום, דער ניזוק אויף אים איז נגזר געווארן מן השמים, אפילו ער איז א בעל בחירה, און ער וועט און ער וועט נענש ווערן דער מזיק וואס ער האט געמאכט. אבער אויפן ניזק דער ניזק דארף וויסן אויף דיר איז דאס נגזר געווארן מן השמים און הרבה שלוחים למקום. און אויף דעם איז ממשיך דער בעל התניא ולא עוד, אלא אפילו בשעה זו ממש שמכהו ומקללו, בשעת אין דעם שעה וואס ער שלאגט אים צו מקלל אים, דעמאלטס מתלבש בו כח השם המחיה אותו, דעמאלטס די עצם זאך ער שלאגט דיר ער רעדט איז איז דעמאלטס איז כח השם, וכמו שאמר דוד המלך בעת ששמעי בן גרא קיללו קללה נמרצת, וואס האט ער געזאגט הניחו לו? כי השם אמר לו קלל, פרעגט ער היכן אמר ה', ווי ווי האט די אייבערשטער געזאגט פאר שמעי, שמעי איז געווען א נביא? ווי האט די אייבערשטער געזאגט פאר שמעי קלל? זאגט ער אלא שמחשבה די מחשבה וואס שמעי האט געהאט, די מחשבה איז אים אריינגעפאלן אין מח ולב צו גיין שעלטן וואס איז געווען מאת ה' בא לו, ורוח פיו המחיה כל צבאם החיה רוחו של שמעי בשעה שדיבר דברים אלו לדוד, פארשטייסט דאס איז בשעת מעשה דאס איז געווען רוח ה', ס'איז נישטא כזה זאך א מענטש טוט גארנישט אליין. דאס טייטש השם אמר לו קלל. אז ער ווייסט אז יעדע זאך זעהט ער נאר דעם בורא עולם. ער זעהט נאר דעם בורא עולם. מען זאגט נאך אין נאווארדאק איז געווען געווען איינער מ'האט אים געהייסן רבי דוד'ל בודניקער מען האט אים גערופן דער שרף פון נאווארדאק. פארוואס? ווייל ער האט געהייסן אז די די ער איז געווען אזוי ער האט אין יעדע זאך געזען נאר אלוקות, גערעדט אלוקות, אלוקות, נישט געזען, געזען אלצדינג נאר דעם אייבערשטן, ער איז געווען אין אזא מצב וואס וועגן סערת רוחו, דער נאווארדקער האט געהייסן אים די גאנצע צייט זאל מען געבן אים צו טרינקען שארפע משקאות, קאניאק, צו בארואיגן, ער איז געווען די גאנצע צייט אין געטליכקייט, נאווארדאק איז דאך געווען פארנומען אזוי מיט דעם, און ער איז געווען אמאל, די נאווארדקער פלעגן דאך זיך דרייען דארטן אין די יערות ארום מעזריטש. נו בקיצור ער האט דארטן געווען אין יער און דארטן געזעצט און געלערנט און פלוצלינג איז דארטן אנגעקומען א גרויסע הונט א הונגעריגער מיט ברענעדיגע אויגן און קאכעדיגע ציינער און מיט דעם גרויסן הבל וחום האט ער אים געגעבן דארטן א בייס און גלייך האט רבי דוד'ל בודניקער געגעבן א חלש ער האט געגעבן א חלש אפ שוין ער האט געחלש'ט האט מען געשרייט און נאך וואס מען האט אים געמינטערט האט מען געפרעגט ר' דוד'ל, אה, דאס האסטו געלערנט אין נעווארדאק? מען חלש'ט אפ פון א הונט חלש'ט מען? האסטו געלערנט אין נעווארדאק אז נאר דער אייבישטער וויסט פון א הונט חלש'ט מען? און דאס האסטו געלערנט אין נעווארדאק? האט ר' דוד'ל בודניקער אזוי געזאגט איך ווייס נישט וואס עץ ווילט, איך האב נישט געזען נישט קיין הונט, איך האב נישט געזען קיין הונט בכלל, איך האב געזען א דבר השם, א דבר השם אין א מויל פון א הונט. ווי די דבר השם איז לך תנגוס את דוד בן חיה גיי בייס אריין אין דוד בן חיה און וואס איך האב עס געחלש'ט איך האב געזעהן מיט וואס א ברען די הינט גייט עס מאכן ער זעהט איך האב געזעהן א דבר השם בפיו גיי בייס אין דוד בן חיה איך האב געזעהן מיט וואס א ברען די קאכעדיגע ציינער וואס א ברענעדיגע אויגן די הינט גייט מאכן רצון השם דבר השם און נאך די שפעטער נאך די חמימות ווען ער האט זיך געגעבן א לייג ארויף אויף מיר, האב איך האב איך געטראכט צו זיך, דוד האסט אמאל געליינט אזוי קרישמע? האסט אמאל געלייגט אזוי תפילין? מיט אזא ברען, גיב א קוק וואס א קאך ער מאכט עס, פון דעם האב איך געחלש'ט. שטייט דער משגיח געדענקען הינט, עס דארף נישט זיין נאר ביי א הינט בייסט, ווען דער הינט איז בצורת בן אדם דארף מען אויך דאס וויסן, עס איז א דבר השם בפיו, השם אמר לו קלל. השם אמר לו קלל. דאס איז די גאנצע פרשיות פון יציאת מצרים. די גאנצע פרשיות דאס איז געווען אריין צו למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. למען תדע למען תדע דאס איז די גאנצע טאהש פרשיות. זעהן וויפיל מען ציילט איבער די וואך ביים אבות אדער זעהן וויפיל מאל שטייט דאס די וואך. וידעו מצרים כי אני השם למען תדע כי אני השם. דאך אלצדינג דאס איז געווען די גאנצע תכלית דא. דאס איז די גאנצע תכלית. ווי זאגט רבי יעקב מאיר שעכטער. אז דו ליינסט די וואכעדיגע פרשה די מכות פרעה ויכבד ליבו און משה רבינו מ'שיקט משה רבינו משה רבינו לייגט א מכה מיט אלט זאגט דו זאגסט די אלע זאכן זאגט מען תהילים ק"ה אין פסוקים און זאגט עס ארוס יעדע זאך מיט אפס ער זאגט ער הייבט זיך דארט אן הפך ליבם לשנוא עמו דער אייבערשטער האט איבערגעדרייט די הארץ פון מצרים לשנוא עמו האסט פארשטאנען? הפך ליבם דאס איז דער אייבערשטער נישט פרעה הפך ליבם לשנוא עמו שפעטער שטייט שלח משה עבדו אהרן אשר בחר בו, דער אייבערשטער האט אים איבערגעדרייט די הארץ אז ער זאל פיינט האבן, שפעטער האט דער אייבערשטער געשיקט משה עבדו אהרן אשר בחר בו, שפעטער שמו בם דברי אותותיו ומופתים בארץ חם, שלח חושך ויחשך דער אייבערשטער האט געשיקט דעם חושך, שפעטער הפך דער אייבערשטער את מימיהם לדם, וימת את דגתם, שפעטער שרץ ארצם צפרדעים, שפעטער אמר ויבא ערוב דער אייבערשטער האט געזאגט ויבא ערוב, נתן גשמיהם ברד, ס'טייטש אלצדינג איז דער אייבערשטער, ער האט איבערגעדרייט די הארץ זאלן. פייניגן ער האט אים ויכבד ליבו אלצדינג דער אייבערשטער נישט פרעה האט געוואלט פלוצלינג פייניגן נישט דא אלץ איז בדבר השם און דאס איז אריינצולייגן ווען איינער וויל דיך פייניגן פארשטייט יעדער איינער ס'איז א פרעה דארט האט זיך אנגעקלעבט אין אים נישט קיין פרעה ס'איז א הפך ליבם

איך האב געהייסן דארטן אישה אלמנה לכלכלך. פרעגט די חפץ חיים די אלמנה געווען א נביאה? די אייבערשטער האט גערעדט צו איר? די אייבערשטער האט גערעדט צו איר? וואס הייסט ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך? אוי זאגט די חפץ חיים א יסוד, ער זאגט שלא כמידת בשר ודם מידת הבורא, א בשר ודם ווען איך דארף דיר עפעס הייסן אדער רעד איך מיט דיר מיט די מויל, אדער שרייב איך דיר א בריוו, אדער שרייב איך דיר א בריוו, אדער רעד איך אין דיר די מויל, מאך מיר דאס און יענץ. דער אייבערשטער ווען ער וויל עפעס, ער דארף דיר נישט זאגן, ער דארף נישט רעדן, ער דארף דיר נישט שרייבן, ער גיט דיר אריין אין הארץ אז דו זאלסט וועלן אזוי מאכן, דו זאלסט מאכן, ער גיט דיר אריין אין הארץ, דאס איז די ציווי פונעם אייבערשטן, אזוי רעדט ער צו דיר. זאגט ער, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך, ווי אזוי? ווייל איך האב אריינגעגעבן אין הארץ אז די אלמנה זאל דיר געבן צו עסן. פארשטייט איר? אלץ, אלצדינג איז דבר השם. אלצדינג דרייט זיך מיט דבר השם. איינער גיט דיר עפעס ווייל ער האט געהאט א דבר השם דיר צו געבן צו עסן. די אלמנה. און פארקערט, כשרצית נתת בליבם לאהוב כשרצית נתת בליבם לשנוא. רבי צדוק הכהן פון לובלין, ער טענה'ט אז דאס איז די גאנצע שובבים. דאס איז דער תיקון שובבים. ס'איז א לשון פון רבי צדוק. רבי צדוק זאגט תיקון. וואס איז דער תיקון שובבים? תיקון. להאמין שאין מקרה בעולם אלא הכל בהשגחה ממעל. להאמין באמונה שלימה זאגט ער שאין שום מקרה בעולם כלל. וכל מה שיארע לו, ידע שהכל בכוונת וכיוון יתברך שמו, ודבר זה באמת עיקר הכל, ס'איז די עיקר הכל, צו וויסן אז אלץ איז נאר די בורא עולם אליין. וכל תריג מצות התורה הם רק עיטין, ס'איז נאר עצות להגיע לידיעה זו שהכל מהשם יתברך. זאגט דער רב צדוק, דו ווילסט וויסן? זאגט ער, די אלע עבירות וויאזוי הייסט עס אין תורה? אם תלכו עמי? קרי, לשון מקרה, זאגט ער דאס איז די טייטש, ווייל די תיקון כל העבירות זענען צו אים אין א סדר ווען ער זאגט אלע עונשים וויאזוי הייסט, והלכתי עמכם בחמת קרי, זאגט ער איז על ידי שמאמין שאין מקרה, ער ווייסט אז אין מקרה אלץ איז די אייבישטער ס'איז דבר השם ס'איז אלסדינג דבר השם, דאס אריינצולייגן דאס בראקן אלסדינג איז דבר השם, ועל ידי שמאמין שאין מקרה ממתיק כל הדינים ומתקן כל העבירות, אויף דעם. דאס אויף דעם איז ממתיק כל הדינים ווי רבי ר' יצחק'ל וואורקער האט געזאגט לו יחיה גבר שנין אלפין לא יעול גבורתך בחושבניא, זאגט רבי ר' יצחק'ל וואורקער א מענטש וואס לעבט די גאנצע צייט מיטן אלפין יעדע זאך זעהט ער נאר די אלופו של עולם, ער זעהט נישט עפעס אנדערש, זאגט ער לא יעול גבורתך בחושבניא אזא איינעם קען נישט זיין קיין דינים און נישט קיין גבירות און נישט קיין חשבון, פארוואס? ווייל ער לעבט מיטן אייבערשטן, א איינער וואס לעבט מיטן אייבערשטן ביים אייבערשטן איז מקור הרחמים, יעדע זאך זעהט ער, ביים קאפ זעהט ער נאר די אלופו של עולם.

מ'וועט אים געבן געלט מארגן. איז ער געלאפן צום חבר, מארגן גייט זיין געלט. מארגן גייט זיין געלט. ער גייט ארויף, ער גייט ארויף צומארגנס דארטן, הערט ער אז איינער איז געשטארבן. דער ערשטער איז געשטארבן, דער צווייטער איז צוריק געפארן קיין בוכארא, און דער דריטער האט חרטה געהאט.

תמות ובאש היאור והדגה בא מכת דם איז די דגה אשר ביאור שטייט שפעטער מתה ויבאש היאור די דגה איז געשטארבן אלע ווייסן דאך וואס שטייט אין מדרש די וואך אז בא מכת דם העשירו ישראל דעמאלטס זענען אידן געווארן עשירים פארוואס איז געווארן עשירים ווייל די איד האט געהאלטן א גלאז איז דאס געווען וואסער ביי די גוי איז דאס געווען דם אז מען האט זיך געביטן. ער איז געווארן ווייטער ביי די מצרי געווען בלוט און ביי די איד וואסער שטענדיג איז ביי די מצרי געווען בלוט און ווען ער איז געווארן ביי די מצרי וואסער נאר אויב ער האט געצאלט נאר אויב ער האט געצאלט און פון דעם צאלן ממכת דם העשירו ישראל באקאנטע מדרש די וואך ממילא זאגט די זרע שמשון א מורא'דיגע ווארט ס'איז דא א פסוק אין פרשת בהעלותך זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם זאגט ער וואס איז די טייטש אז די פרנסה פון כלל ישראל אין מצרים איז געווען פיש.

איז ער רואיג, די קליינע סכום איך וועל זיך א עצה געבן, נעמען ביי די קראצן ביי דעם, נעמען, איך דארף א גרויסע סכום איז ער פארלוירן, האט שינאווער רב געזאגט די אמת איז פארקערט, פארוואס? ווייל ביי א קליינע סכום אז דו רעדסט זיך איין, אז דו רעדסט זיך איין, אז דו רעדסט זיך איין אז דו ווייסט פון וועמען ביסטו אין א בראך, ביי א גרויסע סכום וואס דו ווייסט נישט פון וועמען, דעמאלטס איז שברו על השם אלוקיו, דעמאלטס ביסטו א געהאלפענער. ווען ס'איז שברו על השם אלוקיו, ס'איז פונקט פארקערט, דעת דעת תורה הפך מדעת עם הארץ, נאר מען דארף זיך ארויפווארפן אויפן אייבערשטן, מען דארף זיך נאר ארויפווארפן אויפן אייבערשטן, דגה שביאור, ממכת דם העשירו ישראל, מען ווארפט זיך ארויף מיט א אמונה, ס'איז אין פרנסה אין אלע עניינים אין אלע מובנים, ממילא ווען מען איז בטוח אין אייבערשטן ווייסט ער רעדט נאר צום אייבערשטן, די מדרש זאגט די וואך א מאמר נורא, די מדרש זאגט די וואך שטייט אין פסוק ויאמר ה' אל משה השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, אלע ווייסן וואס טייטש השכם בבוקר, ווייל ער האט זיך געמאכט פאר א געטשקע, פאר א געטשקע. מה שיוצא. אבער אין רשי זאגט, אבער אזוי זאגט רשי. אין מדרש שטייט די וואך אן אנדערע זאך. דער מדרש זאגט אויב פרעה רוצה לעסוק בתפילה. ער האט געוואלט גיין דאווענען. ויאמר השם אל משה אמר הקדוש ברוך הוא למשה עד שלא יצא לך והתייצב לפניו דאס טייטש השכם בבוקר פאר ווען ער שטעלט זיך דאווענען כאפ אריין פאר ווען פרעה דאווענט ער וועט דאווענען זיין צו שפעט פרעה הרשע גע'שחט'ן דרײַ הונדערט תינוקות א טאג. משעבד געווען שישים שישים ריבוא פון כלל ישראל, שישים ריבוא פון כלל ישראל האט ער משעבד געווען, און דער רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו, כאפ אריין פאר ווען פרעה דאווענט, ער דאווענט ס'וועט זיין צו שפעט, נו איז א דאווענען, איז א מענטש מיינט מיין דאווענען, מיין דאווענען, וואס איז מיין דאווענען, איך ווייס נישט ווער איך בין, א גארנישט, אבער ערגער פון פרעה בין איך נישט, אויף פרעה זאגט דער אייבערשטער פאר משה רבינו כאפ אריין פאר ער דאווענט, נו איז מיין דאווענען איז מען נישט מקבל. יעדער איינער האט זיך געגעבן א שאקל, יעדער איינער, א פרעה'ס דאווענען, מיין דאווענען נישט. דא א לשון בעל העיקרים, ער זאגט אין מאמר ד', אז מנשה בן חזקיה מלך יהודה, ער זאגט לא היה לא לפניו ולא לאחריו, מי שהמרה והפליג בעוול כמוהו, ס'איז נישט געווען איינער וואס האט געמאכט אזויפיל עוולות ווי אים. העמיד צלם בהיכל, גם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, די ערגסטע. ואף על פי כן זאגט דער בעל העיקרים, ובהצר לו ברענגט ער דעם פסוק ווען עס איז אים געווען ענג, חילה את פני ה' אלוקיו, וישמע ה' תחינותו, עס שטייט דארטן חילה את פני ה' אלוקיו ויכנע מאוד מלפני אלוקי אבותיו ויתפלל אליו, ויעתר לו ה' וישמע תחינותו וישיבהו ירושלים למלכותו. אפילו ביי די מנשה, זאגט דער בעל העיקרים ולמדנו מכאן,

נו יעדער איינער אז מען דארף זיך נאר א שאקל געבן רבותי זיך געבן ווי האט ער דערציילט א חומש שיעור חומש רשי פון קלויזענבורגער רב אין פרשת ויצא זאגט ער זיין טאטע רבי הערשעלע רודניקער האט אים געזאגט אז ס'איז געווען אין קראקע איז געווען עפעס א אידענע א אידענע וואס איז ארום געגאנגען אריין געגאנגען א רצון איך ווייס נישט צו רופן א רצון צו א שיגעון, איך ווייס נישט ווי אזוי עס צו רופן, אבער זי האט געוואלט, זי האט געוואלט מען זאל איר באגראבן אין אלטן בית החיים אין קראקע, אלטן בית החיים איז דארטן די מגלה עמוקות, די רמ"א, די ב"ח, נאך קדושי עליון מצוקי ארץ, די אמת איז אז דער רצון איז געווען בגדר חלום, פארוואס? ווייל הונדערטער יארן האט מען שוין נישט באגראבן אין דער בית החיים. אין דעם אלטן בית החיים. בקיצור, גרויסע רבנים האט מען באגראבן נאר אין די נייעם בית החיים אין קראקע. און איר איז עס געגאנגען אין לעבן, ווייס נישט, משכמת ומערבת, בית הכנסת דרײַ מאל א טאג איז זי מתפלל געווען אויף וואס? אז דער רבונו של עולם זאל רחמנות האבן און איר ממלא זיין דעם רצון אויף וואס מען זאל באגראבן אין די אלטן בית החיים אין קראקע. זאגט ס'איז געווארן אזא מצב, ווען זי האט געטראפן קינדער, תינוקות של בית רבן האט זי געבעטן א ברכה מען זאל איר באגראבן אין די אלטע בית החיים אין קראקע. יעדע זאך זי האט. זאגט ער איז געווארן אזא מצב וואס קינדער זענען געגאנגען אין די גאס און האבן קינדער געשריגן א גוט יאר באבע גוט מארגן באבע מען זאל דיר באגראבן אין אלטע בית החיים אין קראקע גוט מארגן באבע מען זאל דיר באגראבן אין אלטע בית החיים אין קראקע זיי האבן חתונה געמאכט קינדער מיט אייניקלעך מיט אוראייניקלעך האבן די אייניקלעך געשריגן מזל טוב באבע מען זאל דיר באגראבן אין אלטע בית החיים אין קראקע אזוי איז געווארן דארטן א מצב זאגט ער ווייל דאס איז געווען אירע תחינות ויהי היום, ווען די אידענע נתבקשה לישיבה של מעלה, און ביי די לוויה איז געווען א געפירליכע שניי, און א ריזיגע גאס, וואס איז נישט געווען שייך במציאות בכלל צו טראגן איר צו פירן אין נייעם בית החיים, שלעפן איר צום נייעם בית החיים, און מ'האט איר געמוזט באגראבן אין אלטן בית החיים אין קראקע. זאגט ער, דער שרייבער, זאגט דער קלויזענבורגער, דבר זה הוא חידוש אצלי, אפילו אויף אזעלכע זאכן זאל העלפן תפילה, ס'איז איר אריינגעגאנגען א שיגעון, זי וויל די אלטע בית החיים אין קראקע, אויף דעם האט אויך געהאלפן תפילה. דבר זה הוא חידוש אצלי. ווייל ס'האט אויסגעזען ווי א חלום, ווייל שוין הונדערטער יארן איז מען נישט באגראבן דארט. רבנים גדולים מצוקי ארץ האט מען נישט געלייגט דארטן, און אינעם אלטן בית החיים, זי וויל. דבר זה הוא חידוש עס איז נישט דא וואס נישט תפילה קען מען אלץ אוי מיט תפילה קען מען אלץ נאר וואס דען נאר ס'איז דא א לשון פון רב צדוק ווי אזוי ס'ווענדט זיך ווי אזוי ער דאווענט ער שרייבט אין צדקת הצדיק אות רי"ג שרייבט רב צדוק א מורא'דיגע לשון ער שרייבט מי שחסר ער פילט א חסר

ער ברענגט דאס אפילו אם מבקש בהפלגה, ווייסט וואס איז בהפלגה, ער בעט אויף א מיליארד דאלער, בהפלגה, טאמער דו פילסט חסר ביים דאווענען איז אי אפשר נישט שייך שהקדוש ברוך הוא לא יענהו, רבונו של עולם האט עס אריין געלייגט אין תפילה, וכמו שאמרו בזוהר דתפילה דעני כוללת את כל התפילות ובוקעת רקיעים, זאגט ער ואפילו שמדבר בלא דעת.

אינמיטן דאווענען איז ער משלים מיטן מצב, ס'הייסט ער האט אמונה, ער איז זיך מחזק מיט אמונה אינמיטן דאווענען, דער נאר אנשטאט זיך מחזק זיין מיט אמונה נאכן דאווענען, און ביים דאווענען בעטן, מאכט ער פארקערט, ער וויינט נאכן דאווענען און ביים דאווענען האט ער אמונה, פארשטייסט? רק שמרוצה במצבו, זאגט ער, רק שמרוצה במצבו על כן אין תפילתו נשמעת. וצריך זאגט דער רב צדוק וצריך לזה דעת שלא יתרצה לחשוב עצמו שאינו חסר נאר רק שלם זאלסט נישט זיין מסתפק מ'דארף זיך פילן א חסר מארגן א גרויסע טאג ערב ראש חודש א יום תפילה ערב ראש חודש לבטל כל גזירות קשות ורעות בפרט אזעלכע זמנים וואס אידן דארפן אזויפיל ישועות, אזויפיל ישועות, מי שהוא חסר ומבקש עצמו, מי שהוא חסר ומבקש מהשם יתברך שישלים מחסורו, זאגט ער, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה, ס'נישט שייך שהקדוש ברוך הוא לא יענה. נאר די פראבלעם איז אז ביים דאווענען איז ער זיך מחזק. זיי זיך מחזק נאכן דאווענען זיך מחזק זיין. די ראיה זיינע פון די גמרא אין תמורה ט ז, די גמרא זאגט אין תמורה ט ז ויקרא יעבץ לאלוקי ישראל, לאמר, אם ברך תברכני והרבית את גבולי, והיתה ידך עמי, שטייט מיד ויבא אלוקים את אשר שאל, זאגט די גמרא דארטן אזוי, אמר יעבץ להקדוש ברוך הוא,

מיד ויבא אלוקים את אשר שאל, אזוי איז דער לשון אין די גמרא, מיד ויבא, פארוואס? ווייסט פארוואס? ווייל ער האט געפילט חסר, ווייל ער האט געזאגט אם לאו הריני מת בעצבון, ווען א מענטש גייט צו אזוי צו א תפילה, אם לאו הריני מת בעצבון, א מענטש גייט אזוי צו צו א תפילה איז נישט שייך, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה. דאס איז א גרויסע גרויסע טעג אידן. אה. שטייט אין אמרי פנחס, אז ס'האט זיך געדרייט דארט ביי ר' פנחס'ל קאריצער, דעם הייליגן רבי'ן ר' פנחס'ל קאריצער איז געווען א איד האט געהייסן ר' בערל קאהן, ר' בערל, לא עלינו ולא עליכם, דעם ר' בערל איז אוועק אפאר קינדער, און ר' פנחס'ל קאריצער האט אים צוגערופן און האט אים געזאגט אזוי שטייט דארט אין די לשון, מיינער! מיינער! מיינער הייסט מיין גוטע פריינד! מיינער! מיינער, איך בעט דיר, ווי לאזט מען די קינדער שטארבן? דו גלייבסט עס נישט? אז דער גרעסטער רשע, אז ער שפארט זיך צום אייבערשטן, קען ער ביי אים אויסבעטן וואס ער וויל. הערט א לשון. דו גלייבסט עס נישט? אז דער גרעסטער רשע, אז ער שפארט זיך צום אייבערשטן, קען ער ביי אים אויסבעטן וואס ער וויל. פרעה! פרעה ווען ער דאווענט. די גרעסטע רשע שפארט זיך צום אייבערשטן, מי שהוא חסר ומבקש מהקדוש ברוך הוא אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה, אזוי צו גיין צום דאווענען. אמאל האט מען נאכאמאל און נאכאמאל, יא דער רבונו של עולם האט ליב, ווי האט ער געזאגט דער חפץ חיים פאר זיין טאכטער, דער רבונו של עולם איז א טאטע וואס האט ליב אז מען נודזשעט אים. אַ טאַטע, װאָס האָט ליב אַז מע נודזשעט אים, יאָ, דער רבונו-של-עולם האָט ליב אַמאָל נאָך אַ תּפֿילה, נאָך אַ תּפֿילה. און לאָמיר מסיים זײַן מיט אַ מוראדיקע װאָרט פֿון, פֿון דעם הײליקן חתם סופֿר די װאָך, מוראדיקע װאָרט אױף אַ פּסוק פֿאַר שני, װאָס מע האָט שױן געלײענט. שטייט וידבר השם אל משה ואל אהרן ויצבם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. זאגט רש י הקדוש וואס טייטש אל פרעה מלך מצרים? אל פרעה מלך מצרים צבם לחלוק לו כבוד בדבריהם. הערט רבותי, גיבן כבוד פאר וועמען? פאר פרעה. פרעה הרשע. געשאכטן דרײַ הונדערט תינוקות א טאג. משעבד געווען זעקס הונדערט טויזנט אידן, גיב אים כבוד, פארוואס כבוד? דער הייליגער באשעפער האט געהייסן גיבן כבוד, פארוואס? זאגט דער חתם סופר די לשון, נראה דרצה להזהירם, דער אייבערשטער האט געווארנט, שלא יבזה המלך, זייטס אים נישט מבזה פרעה, פארוואס? ווייל ויתכפר לו עוונותיו אויב איר זענט אים מבזה האט ער כפרת עוונות ולא יבואו המכות עליו בדין כ'וועל נישט קענען ברענגען קיין צען מכות. הערסט א מעשה. פרעה הרשע ער וועט אריבערגיין א בזיון ביסט אים מבזה איך קען שוין נישט ברענגען קיין צען מכות. רבותי איז וויפיל מחלות גייט אראפ פון א איד און וויפיל מכות מיט מחלות גייט אראפ פון א איד ווען ער קריגט בזיונות. אז פרעה הרשע דער אייבערשטער ווארנט משה רבינו זאגט דער חתם סופר נראה דרצה להזהירם שלא יבזה המלך פארוואס ווייל ויתכפר לו עוונותיו וועט האבן כפרת עוונות ולא יבואו המכות עליו בדין איך וועל נישט קענען ברענגען קיין עשר מכות וויפיל מחלות מיט מכות גייט אראפ פון א אידיש קינד ווען ער ווען ער ווען ער ווען ער איז שומעים חרפתם ואינם משיבים ידוע ר' מענדל פרעמישלאנער ר' מענדל פרעמישלאנער ער איז אמאל אריין געווען אין א שטאט און דער ראש הקהל האט אים משונה'דיג מבזה געווען האט ער געהייסן גלייך מאכן א סעודת הודאה איז א סעודת הודאה האט ער געזאגט ער איז מקובל מאבותיו ורבותיו הקדושים אז ווען ס'איז דא אויבן אין הימל א גזירה אויף א אידן לא עלינו א חולה א מחלה מסוכנת א מחלה לא עלינו מחלה מסוכנת איז טאמער האט ער זכות אבות צו אייגענע זכותים איז דעמאלטס בייט מען איבער די מחלה אויף בזיונות זאגט ער איז ווען א מענטש גייט אריבער די מחלה לא עלינו מיט אפערעישנס מיט כימאטראפיעס מיט אלסדינג מאכט ער שפעטער א סעודת הודאה דארף איך דאך אוודאי מאכן א סעודת הודאה איך האב נישט געדארפט די מחלה ווי אזוי דורך די בזיונות איר פארשטייט וואס איך א סעודת הודאה. פון דעם און ווער רעדט רבותי אויף שובבים אזא זאך די לשון רבי משה לייב סאסובער שרייבט אויך די יארצייט זונטאג די יארצייט ד' שבט ער שרייבט אוילים מדרך פשעם ומעוונותיהם יתענו זאגט ער אוילים ער איז נאריש ווער דער וואס מדרך פשעם ומעוונותיהם יתענו ער נעמט זיך פאסטן וועגן די עוונות פארוואס פארוואס איז ער אוילים שרייבט ער די לשון

ווייל איינמאל פארמאכן די מויל איז מער פון טויזנט תעניתים, זאגט ער, מער פון טויזנט תעניתים. דער תיקון שובבים. ווי זאגט דער ראשית חכמה, ווי ער זאגט ער ברענגט דארטן ונפשי כעפר לכל תהיה, עפר ווען ער איז הארט, קען נישט מאכן קיין שום כלי, קענסט גארנישט טון מיט די הארץ, קענסט נישט בויען קיין בנינים ווען ער איז הארט, קענסט נישט גארנישט, ער מוז ווערן צענומען, זאגט ער ווען א מענטש ווערט צענומען און געכאפט א בזיון צו ער געשוויגן, איז דעמאלטס איז געווארן א כלי אויף אלע ברכות. ונפשי כעפר לכל תהיה זאגט דער ראשית חכמה, פונקט ווי עפר ווען ער איז הארט, איז ער נישט קענסט עפעס מאכן מיט אים גארנישט. אבער ווען ער איז צעריבן, דעמאלטס קענסטו מאכן וואס דו ווילסט, בנינים, כלים, וואס דו ווילסט. זאגט ער די זעלבע זאך, זאגט ער א מענטש וואס כאפט א בזיון אט דאס, דעמאלטס ווערט נתעלה, דעמאלטס ווערט ער נתעלה אויף אלע ברכות, ווערט ער דעמאלטס א כלי. אין מען זעהן זאם ווי זאגט זאגט דער ריזשענער וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל מצד די שיינע שלמאט ביי וואס איז די וגם זאגט ווען איינער הערט אויס דעם צווייטן זאגט דער אייבערשטער וגם אני שמעתי הער איך אים אויך אויס וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אז איינער הערט אויס דעם צווייטן הער איך אים אויך אויס. אור חיים הקדוש אין איינע פון די דרכים די וואך וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני השם, איינע פון די דרכים זאגט ער דארטן, אלקים איז מידת הדין, השם איז רחמים, האט ער געזאגט למעשה וידבר אלקים האט געדארפט דא זיין מידת הדין ווייל ער האט געזאגט למה הרעותה. אבער ויאמר אליו אני ה', צו דיר וועט זיין רחמים, פארוואס ווייל ביסט א מעביר על מידותיו, ווייל והאיש משה עניו מאד, ווייל שטענדיג א מעביר על מידותיו דרייט עס איבער אויף רחמים, א מעביר על מידותיו ווערט איבערגעדרייט דין אויף רחמים, איז ממילא וידבר אלקים האט געזאגט למעשה דארף זיין מידת הדין, ווייל האסט געזאגט למה הרעותה, ויאמר אליו אני ה', די אליו פאר דיר ווערט איבערגעדרייט אויף רחמים, פארוואס ווייל והאיש משה עניו מאד, ווייל מעביר על מידותיו, מעביר על מידותיו, און יא.

די איינע, די מהרשא זאגט דארטן אויפן פלאץ, בעולם הבא, דארטן אי אפשר לפייסו בדברים לשחדו בממון, אבער בעולם הזה קען מען יא לפייסו בדברים, דיינו תפילה, ולשחדו בממון דיינו צדקה, דא אויף דעם וועלט קען מען יא, מיט תפילה און צדקה ירבה, און מיט צדקה מיינט מען נישט דווקא געלט, מען רעדט נישט אויף גמח, מיט א גוט ווארט, האט דערציילט א זון פון ר' מענדל גפנר, ר' מענדל גפנר האט דערציילט, אז ער האט געדארפט בימים ההם, געדארפט די פענסטערס ביי זיין טאטן, די פענסטערס די לאדן ביי זיין טאטן, איז געווען שוין קאפ די מזויגען, גאר א, ער איז געגאנגען צו א סטאליער האט עס געוואלט בייטן, ער איז געגאנגען דארטן א סטאליער, קיצער האט באשטעלט די נומער די מוסטער מיט אלצדינג, דעם פרייז, און ער פרעגט אים ווי אזוי הייסטו, זאגט ער געפנער, דארטן אין די מאדעל, פרעגט ער האסט עפעס א קשר מיט ר' מענדל? זאגט ער יא. ער איז מיין טאטע, איך מאך עס ביי אים אין שטוב. דארט נעם איך נישט קיין פיאסטער, ער האט געלאפן גלייך. ער האט אים געזאגט, איך לעב, איך מיט מיינע אלע קינדער, זיי לעבן נאר בזכות ר' מענדל. וואס איז? זאגט ער נאר ארויפגעקומען נאכן מלחמה, נאכן קריג. איך בין געווען, איך בין געווען דארטן א בודד בעולמו. אבער ווייסט וואס איז א בודד? נישט קיין פרוי, נישט קיין קינדער, נישט קיין חברים, נישט קיין ידידים.

אָ, װאָס מאַכט איר, אבא צדיק? װאָס מאַכט? גוט מאָרגן! גיב אַ קוק אױף אים, װי קענסט דו מיר? גוט מאָרגן, צדיק! װאָס מאַכט איר? און מיט אַ װאַרעמקײט איז, זאָגט ער, זאָגט ער, האָט מיר אַרײַנגעשאָסן אַ אײַנשפּריץ פֿון לעבן. די ערשטע זאַך, אײנער קוקט אױף מיר, אײנער רעדט צו מיר, אײנער ענטפֿערט מיר. ער האָט עס דערצײלט פֿאַר ר' מענדל דער סטאָלער. נאר בזכות זה לעב איך און ווייל ער איז שוין געווען דארטן אויפן וועג, ער איז געווען אויפן וועג אין סוף משרמט ער מיט אויף, איך ווייס ס'איז א בנין דארטן יא, וואס ליידער ס'איז עטליכע חברה האבן זיך דארטן שוין די אייבישטער האט אים גענומען ליגן, און ער האט זיך געוואלט דארטן, און האט האט ער, איר פארשטייט, א גוט מארגן רב צדיק, וואס מאכט איר? פארשטייט? א ווארט. א ווארט. דער סטאלער האט עס דערציילט פאר זיי פאר ר' מענדל אבער כבר קודמו די שבט מוסר שטייט אין די שבט מוסר ברענגט אין זיין ספר מעיל צדקה תתש"מ שרייבט ער דארטן יש נדיבות אחר קל במעשה וגדול בשכר גאר לייכט און גאר גרויסע שכר והיא נדיבות הדיבור א וואס שיגביר לשונו לפייס לעניים ולשמח למי שידו אינו משונם מיט א גוט ווארט שרייבט דער שבט מוסר בדידי הוה עובדא אז ס'איז געווען א צובראכענער איד, בדידי הוה עובדא, דא שרייבן די לשון, דאס איז פארליינען די לשון, בדידי הוה עובדא שרייבט דער שבט מוסר, באדם דואג מתוך דוחקו, שהיתה כוונתו לאבד עצמו לדעת, ויקר מקרה שדיבר עמי מצערו, ער האט גערעדט מיט מיר, והרביתי עליו בדברי פיוסים ונחמות,

מתברך בי"א פארוואס זאגט ער גיט אים א פרוטה האט ער האט ער צו עסן האט ער האט ער אבער ווידער אז מען זאגט א גוט ווארט אויפגעהויבן די מאראל אפאר חדשים ער לערנט בעסער אנדערש בעסער א גוט ווארט איך ענק אויך זאגן א גוט ווארט מען האט געענדיגט א לעכטיגן חודש.